מיטן אויבערשטנס הילף הייבן מיר אן היינט חומש שמות, מיר לערנען צוזאמען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק טז, דאס איז טז איז חלק איז שמות, מיר לערנען די ערשטע שיחה אין חלק טז,

דער רבי וועט זיך שטעלן אויף א פסוק, ער וועט אראפברענגען די מחלוקת פון רב מיט שמואל אויף דעם פסוק, און דער רבי וועט מאכן א ברענגען דערנאך נאך, ס'וועט זיין אלץ צוזאמען עט זיין זעקס זעקס פסוקים, ס'איז דא פון חומש און פון מגילה אויכעט, פון מגילת אסתר, און דער רבי וועט מאכן א לשיטתו. אז רב און שמואל גייען אלעמאל לויט זייער שיטה, און זיי, דערפאר זענען זיי אלעמאל מסביר דעם ענין לויט זייער שיטה. נאכדעם וועט דער רבי זאגן א געוואלדיגע מבהיל'דיגע זאך, אז מען זעט אין רשי, ווען רשי ברענגט אראפ אז ס'איז רב און שמואל, ברענגט ער אראפ נאר דריי מאל, און די אנדערע מאלן ברענגט ער עס נישט. מוז דאך זיין אז רשי אז רשי האט עפעס געמיינט מיט דעם עפעס, מוז דאך זיין דא באהאלטן עפעס נאך עפעס, איז דער רבי מחדש אז חוץ פון דעם וואס זיי גייען לשיטתו אין די אלע זעקס ערטער, איז דא אין די דריי ערטער נאך א חידוש, נאך א חידוש אין לשיטתם יעדער איינער פון רב ושמואל, פשוט געוואלדיג. לאמיר לערנען אינעווייניג אויפן פסוק ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ס'דא א פסוק היינט אין חומש, אין ראשון, היינט איז אויכעט זונטאג וואס מ'הייבט אן לערנען חומש שמות, מ'האט עס נעכטן געלערנט שוין ביי מנחה אין שול, שטייט ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ס'איז אויפגעשטאנען א נייער מלך אויף מצרים וואס האט נישט געוואוסט יוסף'ן, שטעלט זיך רשי אויף די ווערטער, רשי ברענגט אראפ די ווערטער פון חומש ויקום מלך חדש און איז מפרש רב ושמואל. חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו, רשי ברענגט אראפ ס'איז אויכעט נוגע מ'וועט זעהן ווייטער אז רשי ברענגט אראפ אויכעט דעם ויקום מלך חדש כאטש ער שטעלט זיך נאר אויף די ווארט חדש און ער זאגט אז רב ושמואל קריגן זיך אין דעם און און דער רבי וועט זאגן שפעטער אז מען ס'איז דא א כלל אז ווען ס'שטייט אין גמרא רב ושמואל דערנאך שטייט חד אמר וחד אמר מוז מען זאגן אז דער ערשטער חד איז רב און דער צווייטער חד איז שמואל. איז רב זאגט אז חדש ממש ס'איז געקומען א נייער מלך, און שמואל זאגט אז נתחדשו גזירותיו ס'איז געווען דער זעלבער פרעה באט ער האט געמאכט נייע גזירות אנגעמאכט נייע גזירות אויף די אידן ווי ס'שטייט אין חומש די גזירות וואס ער האט געמאכט. דער מקור פון דעם פירוש רשי איז אין גמרא, די גמרא איז אין סוטה, די גמרא איז אין עירובין, דאכט זיך אז דער רבי וועט זיך שטעלן מער אין די שיחה דא אויף די גמרא ווי זי איז אין עירובין, און די גמרא איז דארטן מסביר דעם הכרח און די מעלה פון יעדן פון די צוויי פירושים, די גמרא אליין איז מסביר פארוואס מוז איך אנקומען צו ביידע פירושים סיי פון רב און סיי פון שמואל, ווייל אין יעדן פירוש איז דא עפעס א חיסרון וואס איך מוז אנקומען צום צווייטן פירוש. מאן דאמר חדש, די גמרא זאגט אזוי, מאן דאמר חדש ממש, זאג פון וואנט נעמט ער ארויס דכתיב חדש?

דערמיט איז אויך מובן, און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק נאך א שאלה, וועט ווערן פארשטאנדיק ווי שוין דערמאנט פריערט פארוואס רשי איז מעתיק פון פסוק אויך די ווערטער ויקום מלך, הגם אז ער טייטשט אפ נאר חדש, איז וואס ברענגט ער אראפ ויקום מלך? ווייל פון דעם ויקום מלך, פון ויקום מלך לערנט ארויס רב זיין שיטה און שמואל זיין שיטה.

וואס קוועטשט רב'ן? פארוואס דארף רב זאגן דווקא אז ס'רעדט זיך חדש ממש? ווייל וויבאלד אז ס'שטייט מלך ויקום מלך חדש איז דער הכרח פון ערשטן פירוש, איז דער הכרח פון רב'ן אז ס'רעדט זיך וועגן דעם. ווערט פארשטאנדיג יעצט פארוואס רשי ברענגט אראפ ביידע פירושים, און ס'ווערט פארשטאנדיג תיכף פארוואס רשי ברענגט אראפ פון חומש די ווערטער ויקום מלך חדש, כאטש אז דער גאנצער הסבר פון רשי'ן איז נאר אויף דעם ווארט חדש, צו חדש מיינט א נייע מלך, צו חדש מיינט נתחדשו גזירותיו. ווייל ביידע הוכחות פון רב און פון שמואל קומט פון די ווערטער ויקום און מלך, שמואל לערנט ארויס וויבאלד ס'שטייט ויקום שטייט נישט וימות און וימלוך שטייט נאר ויקום איז א ראיה אז ס'דער זעלבער, און רב זאגט ניין וויבאלד עס שטייט מלך חדש מיינט עס מלך חדש. לאידך, אבער פון צווייטן זייט כאטש אז אין יעדן פון ביידע פירושים איז דא א יתרון, ווי געזאגט פריער ס'איז דא א יתרון אין יעדן איינעם, במילא אויך א שוועריקייט לגבי דעם צווייטן פירוש, אין יעדן איינעם איז דא א שוועריקייט לגבי דעם צווייטן פירוש, איז אבער ווי גערעדט כמה פעמים דער ערשטער פירוש מער קרוב לפשוטו של מקרא, דער ערשטער פירוש וואס רשי ברענגט אראפ אלעמאל איז נענטער צו דעם, ס'הייסט אז אין יעדן איינעם פון די צוויי פירושים, איז דא א שאלה אויף זיי, און דערפאר מוז מען האבן ביידע פירושים, און רשי ברענגט אראפ דעם ערשטן וואס איז נענטער צו פשוטו של מקרא. פארוואס איז רב נענטער צו פשוטו של מקרא, איז וועט דער רבי געבן דריי סיבות אויף דעם פארוואס רב איז נענטער, פארוואס איז שמואל דארף מען האבן שמואל'ס אויכעט, וויבאלד אז ס'שטייט טאקע נישט וימלוך, שטייט נישט וימות וימלוך, מוז מען אנקומען צו שמואל'ס אויכעט, אבער שמואל'ס איז אביסל נישט אזוי נאנט צו פשוטו של מקרא ווי רב'ס, דער רבי ברענגט אראפ אין דער הערה זייער געשמאק אז ווען ס'וואלט געווען אז חד אמר און חד אמר מוז נישט זיין אז ס'רב ושמואל וואלט די גמרא וואלט רשי איבערגעדרייט וויבאלד אז ס'שטייט חד רב ושמואל קריגן זיך חד אמר איז רב איז מוז איך זאגן אז רב איז נענטער צו פשוטו של מקרא און ווען שמואל'ס וואלט געווען נענטער צו פשוטו של מקרא וואלט ער געברענגט שמואל'ן פריערט הגם אז ס'שטייט רב ושמואל ער מוז נישט אראפברענגען פונקט ווי ס'שטייט אין די גמרא דער רבי לייגט צו נאך א זאך אז מ'קען נישט זאגן אויכעט אז ביידע פירושים זענען גלייך אין פשוטו של מקרא, ווייל אויף דעם איז זעכער דא אין די כללי רשי איז דא א געוואלדיגער כלל וואס ס'שטייט אז ווען ס'דא ביידע פירושים זענען די זעלבע ניצט רשי א נייעם לשון אינגאנצן, רשי וואלט געזאגט, רשי וואלט אראפגעברענגט דעם פסוק ויקום מלך חדש, און ער וואלט געזאגט,

שטייט ויקום מלך חדש מיינט עס אז ס'געווען א נייער מלך און נישט אז וויבאלד גזירות איז אין יענע דער מלך איז חידוש די גזירה איז חידוש דער מלך נישט און איך קען נישט ס'איז שווער צו זאגן אז וויבאלד אז גזירות ס'רעדט זיך דאך דא ויקום מלך חדש נאר ס'גייט מאכן נייע גזירות ווער מאכט גזירות א מלך איז דערפאר קען מען זאגן אז די נייע גזירות איז געקומען פון דעם זעלבן מלך זאגט דער רבי דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז מער מסתבר צו זאגן אז ס'שטייט ויקום מלך חדש איז דאס א נייער מלך איין סיבה, ב. לויטן צווייטן פירוש וואס שמואל זאגט אז נתחדשו גזירותיו, מוז מען טייטשן אשר לא ידע עשה עצמו כאילו לא ידע. לויט רב וואס ער זאגט אז ס'רעדט זיך א נייער מלך, איז פארשטאנדיג אז ער האט נישט געוואוסט יוסף, אשר לא ידע את יוסף, ער מוז נישט קענען יוסף'ן. מה שאין כן לויט שמואל וואס ער זאגט נתחדשו גזירותיו איז דאך אט דער זעלבער פרעה, אויב ס'איז דער זעלבער פרעה, מוז מען אנקומען צו זאגן אז ער האט זיך געמאכט ווי ער ווייסט נישט, איז לכאורה דער פירוש דער צווייטער אביסל ווייטער פון פשוטו של מקרא, עס לייגט זיך מער אין קאפ אז א נייער מלך ואשר לא ידע את יוסף האט אים טאקע נישט געקענט, ווי די גמרא איז טאקע מסביר, די גמרא איז מסביר אין סוטה, און ווי רש"י איז דאס מדייק צו שרייבן ואשר לא ידע, א געוואלדיגע זאך, ווען רש"י ברענגט אראפ דעם אשר לא ידע את יוסף לייגט רש"י צו א ו', רש"י זאגט ואשר לא ידע, וואס מיינט לא עשה עצמו כאילו לא ידע, וואס רשי איז מוסיף א ו' א חיבור, אין חומש שטייט אשר לא ידע את יוסף, און רשי שרייבט ואשר לא ידע את יוסף, ווי כדי צו מדגיש זיין אז דער פירוש עשה עצמו כאילו לא ידע איז בהמשך צום צווייטן פירוש שנתחדשו גזירותיו, דאס וואס ס'שטייט רשי לייגט צו דעם ו' אז דער אשר לא ידע את יוסף איז לויט מוז מען זאגן אז מוז זיין מיט א וואוו, ווייל לויט שמואל'ן קומט דאך אויס אז ס'איז דער זעלבער מלך, איז נישט פארשטאנדיג ווי קען עס זיין אז ער האט נישט געקענט יוסף'ן, מוז מען זאגן אז האט זיך געמאכט, אויב האט זיך געמאכט איז דאס נאר צוליב שמואל'ס טייטש, לויט רב אז ס'רעדט זיך א נייער מלך אינגאנצן, דארף נישט זיין אז האט זיך געמאכט. איז בהמשך צום צווייטן פירוש אין נתחדשו גזירותיו לויט שמואל'ן, וואס שטייט בסמיכות פאר דעם, מה שאין כן לויטן ערשטן פירוש לויט רב, איז אויך דער טייטש פון אשר לא ידע איז כפשוטו, האב איך נאך א סיבה פארוואס ס'איז דער אז רב'ס פירוש אז מלך רעדט וועגן מלך חדש איז נענטער צו פשוטו של מקרא ווי שמואל'ס פירוש. איז אויך דער טייטש פון אשר לא ידע כפשוטו נישט עשה עצמו נאר האט טאקע נישט געוואוסט. אות ג', ג' די דריטע ראיה אז דער ערשטער פשט פון רב איז נענטער צו פשוטו של מקרא. אויך די שוועריקייט לויטן ערשטן פירוש, מיר האבן דאך געזאגט אז ס'איז דא אין יעדן איינעם א שוועריקייט דערפאר מוז מען ברענגען ביידע, אויך דעם אויך לויט די שוועריקייט אין דעם ערשטן פירוש וואס שמואל זאגט דלא כתיב וימלוך, איז דאך א וויל ער זאגן א ראיה וויבאלד אז ס'שטייט נישט וימלוך איז ממילא מוז איך זאגן אז ס'רעדט זיך אז ס'איז דער זעלבער מלך, זאגט דער רבי קען מען דאס פארענטפערן, איך האב א געשמאקן ענטפער אויף דעם און איך מוז נישט טייטשן ווי שמואל און איך קען טייטשן ווי רב. די תורה קומט דא נישט דערציילן די דברי הימים פון מלכי מצרים. נאר בלויז דאס וואס האט א שייכות צו אידן, מען קומט דאך נישט דערציילן אז איין פרעה איז געפגר'ט און ס'איז געקומען א צווייטער פרעה, דאס איז נישט די, נישט דא איז דער תפקיד פון די חומש צו אונז דערציילן די זאכן, ס'קומט בלויז צו זאגן וואס האט שייכות צו אידן, אז זיי האבן געליטן פון נייע שווערע גזירות, דאס וואס די תורה וויל דא דערציילן, זענען דאך דא נישט נוגע די פרטים פון וימת וימלוך. וואס איז מיר דער חילוק צו ס'איז וימת, צו ס'איז וימלוך, צו ס'איז א נייער מלך, צו ס'איז א אלטער מלך, וואס איז נוגע דא צו די אידן? נאר די תוצאה, די תוצאה דערפון בשייכות צו אידן. וואס די תוצאה? דאס וואס א מלך האט זיך אויפגעשטעלט קעגן אידן מיט נייע גזירות. און דאס מיינט ויקם מלך חדש.

וועגן די וואס זענען געווען דארט און די מלכים וואס זענען געווען ביי עשוו'ן, איז עס האט צו טון צו די היסטאריע פון פון אויכעט פון די אידן, מה שאין כן דא האט דאך עס נישט צו טון, איז ממילא קומט אויס לויט די דריי הסברים, דער ערשטער הסבר איז אז וויבאלד אז ס'רעדט זיך פשוט כפשוטו שטייט ויקם מלך חדש מיינט עס נענטער צו פשוטו של מקרא ווי רב, די צווייטע זאך איז וויבאלד אז לויט לויט לויט שמואל'ן דארף מען אנקומען צו אשר לא ידע את יוסף דארף מען זאגן אז ער האט זיך געמאכט, איז דאך פשוט, אויב איך זאג אז ס'איז א מלך חדש ווי רב, דארף איך נישט אנקומען צו דעם אשר לא ואשר לא ידע את יוסף אז ער האט זיך געמאכט. דער דריטער פירוש איז אז לויט דעם וואס שמואל זאגט אז וויבאלד אז ס'שטייט נישט וימלוך, דערפאר מוז איך זאגן אז ס'איז נתחדשו גזירותיו און ס'איז דער זעלבער מלך, זאגט דער רבי איך מוז עס נישט זאגן, דא איז נישט נוגע די היסטאריע פון מצרים, ווען פרעה האט געפגר'ט, ווען ס'איז געקומען א נייער, דא קומט מען נאר דערציילן די תוצאה, וואס איז די תוצאה? אז ס'איז געקומען א מלך און האט געמאכט גזירות אויף די אידן. במילא איז זע איך פון די דריי זאכן אז דער ערשטער פירוש איז נענטער צו פשוטו של מקרא. איז ביז דא האבן מיר געלערנט זייער געשמאק פארשטאנדיג, דער רבי ברענגט אראפ א פסוק פון חומש, פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אראפ די ויקם מלך, פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט רב ושמואל חד אמר אז חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו, אויכעט געווארן פארשטאנדיג זייער געשמאק פארוואס רשי. זאגט דעם לשון ואשר לא ידע את יוסף ווייל דאס גייט לויט דעם הסבר פון שמואל'ן און דער רבי האט מסביר געווען מיט דריי סיבות פארוואס איז די פארוואס איז די נענטערקייט צו פשוטו של מקרא פון רב'ס פירוש נישט ווי שמואל אות בית על פי זה וואלט מען אויך געקענט מבאר זיין דעם טעם וואס רשי ברענגט אראפ די נעמען פון די מאן דאמר'ס רב ושמואל דער רבי לייגט צו אין די חצאי ריבוע, וואס ווי גערעדט שוין פיל מאל, ברענגט רשי אראפ דעם נאמען פון בעל המימר, נאר אויב דאס פארענטפערט א שוועריקייט בפירושו וואס דערוועקט זיך ביי א תלמיד ממולח, ווען ס'איז דא א שארפער תלמיד און ער קען פרעגן א שאלה, בדרך כלל וועט רשי נישט ברענגען די מאן דאמר'ס. ווען רשי ברענגט עס אראפ, קומט דאס עפעס מחדש זיין דא וואס א תלמיד וואס איז א שארפער, אויף לשון קודש איז א געזאלצענער תלמיד וואס ער האט אין זיך א שארפקייט, וועט פרעגן א שאלה, און מיט דעם וואס רשי ברענגט אראפ די נעמען פון די מאן דאמר, אדער איינער אדער צוויי, יעמאלט וועט עס אים פארענטפערן עפעס א שאלה. ווארום דערמיט איז מוסבר דער טעם פון זייער מחלוקת. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק אויכעט וואס רשי ברענגט דא אראפ די נעמען פון רב ושמואל, ווייל לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיק, וואס זייער מחלוקת איז, ווי געזאגט פריערט, אז דער רבי וועט אריינגיין דא אין דעם אות וועט דער רבי אריינגיין אין א געוואלדיגע לשיטתו און דער רבי וועט ברענגען פיר ערטער וואס מען זעט אין די פסוקים פון חומש און אויכעט פון מגילת אסתר ווי רש י טייטשט דאס אויס און אין אלע פיר ערטער איז דאס לשיטתו, א חידוש נפלא אין לשיטתו פון רב ושמואל, און זיי גייען אלעמאל לויט דעם שיטה ווי זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט ווי זיי קוקן אויף יעדן זאך. אבער דער רבי זאגט מען דארף קודם מקדים זיין אז בפשטות דארף מען אננעמען אז אין די מחלוקתן וואס די גמרא זאגט פריערט שמות בעלי המאמר און דערנאך חד אמר וחד אמר כולו דער רבי זאגט אז מען מוז קומען צו א מסקנא בפשטות מוז מען אננעמען אז ווען די גמרא זאגט למשל רב ושמואל חד אמר וחד אמר מוז מען זאגן אז די גמרא גייט מיט א סדר און דער חד אמר דער ערשטער איז דער ערשטער וואס ווערט דערמאנט איז רב און חד וחד אמר דער צווייטער איז דער צווייטער וואס ווערט דערמאנט שמואל ווען ס'וואלט געשטאנען, ווען ס'וואלט געשט, און איך קען נישט זאגן אז רב ושמואל קריגן זיך אין דעם, חד אמר גייט אויף שמואל און דערנאך חד אמר גייט, דער צווייטער חד אמר גייט אויף רב. חד אמר וחד אמר איז בכלל דער ערשטער חד אמר דער וואס די גמרא זאגט פריער, און דער צווייטער וואס ווערט דערמאנט שפעטער. ממילא לאמיר נאכאמאל א קוק טון אין חומש וואס דארט שטייט, רש י ברענגט אראפ פון די גמרא, רב ושמואל קריגן זיך, חד אמר חדש ממש מוז עס גיין אויף רב, חד אמר שנתחדשו גזירותיו, מוז עס גיין אויף שמואל. דער רבי זאגט יעצט, יעצט וועט מען צוריק גיין, אז דערפאר האט רש י אראפגעברענגט דעם נאמען פון די צוויי רב ושמואל, ווייל פאר א תלמיד ממולח וועט עס אים ענטפערן א שאלה וואס וועט ווערן מוסבר דעם טעם פון זייער מחלוקת. וואס איז דער טעם פון זייער מחלוקת? זאגט דער רבי, אין כמה מחלוקתן דרב ושמואל, בפירוש הכתובים, וואס די גמרא ברענגט, ובמיוחד אין דעם סגנון פון חד אמר וחד אמר,

איז רב לערנט אלעמאל דעם פשט פון דעם ווארט, הגם אז ס'איז נישט אלעמאל גלייך גלאטיג אויף דעם גאנצן תוכן פון דעם ענין, שמואל איז דאך פונקט פארקערט, ער לערנט ער טייטשט אפ דעם ווארט לויט דעם תוכן הענין וואס ס'שטייט פריערט און וואס ס'שטייט שפעטער, און הגם אז לגבי דעם ווארט וואס מ'לערנט דא איז דאס נישט גלאטיג.

א', אויפן פסוק ויבא הביתה לעשות מלאכתו, וואס שטייט ביי יוסף'ן, די גמ' די תורה דערציילט אונז אז יוסף איז געקומען הביתה, ער איז געקומען טון זיין ארבעט, וואס שטייט ביי יוסף'ן, זאגט די גמרא, דערציילט די גמרא אויכעט אין סוטה, רב ושמואל, אויכעט די זעלבע זאך רב ושמואל, חד אמר לעשות מלאכתו, ממש, וחד אמר, לעשות צרכיו, נכנס. אפטייטשן קודם וואס דאס איז, דאן אונטן גיין זען ווי דער רבי זאגט. רב און שמואל קריגן זיך אויף דעם וואס ס'שטייט, ויבא הביתה לעשות מלאכתו. רב וועט לערנען לעשות מלאכתו ממש. ער קומען, ער קומען רייניגן, ער קומען מאכן זיינע ביכער, וואס ער האט געדארפט טון אין שטוב, ער איז דאך געווען ממונה פון פון פוטיפר אז ער דארף פירן די גאנצע שטוב. שמואל זאגט ניין, שמואל זאגט לעשות צרכיו, נכנס. ער איז חס ושלום איז ער געגאנגען צו זיין מיט אשת פוטיפר. דער ערשטער טייטש מלאכתו איז ממש לויטן פירוש הפשוט פון ווארט, אבער פון המשך הענין וואס דער פסוק איז נאכדעם מוסיף ואין איש מאנשי הבית שם בבית איז משמע אנדערש, דער ערשטער טייטש מלאכתו איז ממש, איז לויטן פירוש הפשוט פון דעם ווארט. דער ווארט שטייט וואס שטייט? לעשות מלאכתו. דערפאר רב לערנט דאס, ווי געזאגט פריערט אז רב לערנט ויקם מלך חדש, א נייער מלך, אזוי שטייט אין פסוק. זעלבע זאך דא אויכעט, רב ושמואל חד אמר לעשות מלאכתו שטייט גארנישט, שטייט לעשות מלאכתו. מה שאין כן וואס איז מיט שמואל? אבער פון המשך הענין וואס דער פסוק איז נאכדעם מוסיף, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, לכאורה האט עס נישט געדארפט שטיין, די תורה לייגט עס צו אז ווען יוסף איז אריינגעגאנגען דארטן איז קיינער נישט געווען אין שטוב, איז משמע אז די תורה קומט דערמיט אויפקלערן וואס ס'מיינט מלאכתו. עס קומט אונז דערציילן עפעס אנדערש, נישט אז ס'רעדט זיך וועגן ווי רב זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן זיין מלאכה, ווי געזאגט פריער, רב קוקט אויפן ווארט, שטייט מלאכתו איז דאס זיין ארבעט, און שמואל קוקט וואס ס'שטייט ווייטער, וואס שטייט ווייטער שטייט אז ס'געווען אז ס'געקומען ואין איש מאנשי הבית בביתו, וואס וואסערע מלאכה איז ער געגיין טון? זאגט שמואל, די תורה דערציילט מיר אז ער איז גיין טון א מלאכה וואס ער קען עס טון נאר ווען קיינער איז נישטא אין שטוב, דאס איז חס ושלום ער גייט צו אשת פוטיפר. אז די תורה קומט דערמיט אויפקלערן וואס ס'מיינט מלאכתו, אזא מלאכה וואס פארלאנגט אז ואין איש וגומר, איז זייער געשמאק ווי רב לערנט ווייטער נאך דעם ווארט און שמואל לערנט וואס ס'שטייט ווייטער דעריבער וחד אמר אז מלאכתו מיינט לעשות צרכיו דערפאר קומט שמואל און זאגט וואס מיינט מלאכתו לעשות צרכיו חס ושלום צו גיין צו אשת פוטיפר באופן אחר מען קען עס קוקן אויף דעם אין א צווייטן אופן אויב נישט אויב איך וועל זאגן אז אז אז אז ער נישט אריין געגאנגען צוליב דעם וואלט נישט געווען ויבא הביתה ואין איש מאנשי הבית אויב איך נישט אויב שמואל זאגט איך מוז עס זאגן אזוי ווייל אויב דו ווילסט זאגן ווי רב אז ס'איז געווען מלאכתו זיין ארבעט וואס האט ער געדארפט קומען וואס האט ער געדארפט פארוואס איז ער געגאנגען דארטן ואין איש בבית. זאגט דער רבי דאס אין א אין א צווייטן אופן ווי צו קוקן אויף דעם וואס מכריח שמואל'ן צו זאגן אז ס'איז לעשות צרכיו חס ושלום מיט אשת פוטיפר, אויב נישט אויב ער אויב ער וואלט נישט אויב נישט ווייל ער געגיין וועלן לעשות צרכיו מיט איר וואלט נישט געווען ויבא הביתה ואין איש מאנשי הבית. פארוואס זאל ער גראד גיין דארטן ווען ואין איש מאנשי הבית, ווייל נאכדעם וואס זי האט אים שוין פריער געזאגט שכבה עמי, און כדברה אל יוסף יום יום לשכב אצלה, איז דאך מובן אז ער איז אריין לעשות צרכיו. ער ווייסט אז זי האלט אים אין איין דערגיין די יארן אז ער זאל קומען צו איר, און ער וויל נישט, וואס גייסטו דארטן אריין אין א צייט וואס איז קיינער נישטא אין שטוב? גייסט דאך אריין איז דערפאר זאגט שמואל לויט דעם המשך פון די פסוקים מוז איך קומען צו א מסקנא אז וואס מיינט לעשות מלאכתו שטייט דאך א פסוק ויבא הביתה לעשות מלאכתו מוז איך זאגן אז ס'איז געווען לעשות צרכיו איז זייער געשמאק און זייער פארשטאנדיג גלייך ווי דא ווי דא אויכעט ווי שמואל ווי רב טייטשן ביי אונז רב אמר רב זאגט אז חדש מיינט א נייע מלך ווייל סשטייט ויקם ויקם מלך חדש שמואל קוקט אויפן גאנצן ענין שטייט דאך נישט דא וימלוך וימות סשטייט נישט וימות וימלוך וויבאלד אז סשטייט נישט וימות וימלוך מוז איך זאגן אז סנישט געווען קיין חדש נאר סנתחדשו גזירותיו האט מען שוין צוויי ערטער וואס מען זעט די לשיטתייהו פון רב מיט שמואל'ן, צו מען קוקט אויפן פס אויפן ווארט אליין אדער אויף די ווערטער, צו מען קוקט אויפן גאנצן ענין, און שמואל איז מכריח פונעם גאנצן ענין וויבאלד אז די תורה איז מדגיש אז ער איז געקומען אין א צייט וואס אין איש מאנשי הבית שם בבית, מוז איך זאגן אז אז ער איז געגאנגען דארטן נאך וואס זי האט ביי אים געבעטן אזויפיל מאל איז ער טאקע געגאנגען לעשות צרכיו. ג, אות ג, וועט דער רבי ברענגען די צווייטע פלאץ וואס עס שטייט אויפן פסוק אין מגילת אסתר, ס'איז דא א פסוק אין מגילת אסתר דער ערשטער פסוק, שטייט אז הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש, זאגט די גמרא, די גמרא ווייטער, די גמרא אין מגילה, רב ושמואל, רב און שמואל קריגן זיך, וואס מיינט מהודו ועד כוש? חד אמר, הודו בסוף העולם, וכוש בסוף העולם, וחד אמר, הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי. רב האלט אז דאס וואס שטייט הודו שטייט קלאר מהודו ועד כוש, וויבאלד אז שטייט ועד כוש איז דער ווארט טייטשן מיר אז הודו איז אין איין עק וועלט און כוש איז אין די צווייטע עק וועלט, און אחשורוש האט געדינט אויף די גאנצע וועלט, ער איז געווען א מלך אויף די גאנצע וועלט, מה שאין כן שמואל זאגט אז הודו וכוש איז געווען איינער לעבן צווייטן, וואס וויל דא די מגילה דערציילן, זאגט שמואל, כשם שמלך על הודו וכוש, כך מלך מסוף העולם. ועד סופו, די זעלבע זאך אזוי ווי ער איז געווען א מלך מהודו ועד כוש וואס איז איינער נאנט צום צווייטן, אזוי איז ער געווען דער מלך איבער די גאנצע וועלט. כיוצא בדבר, מיר געפינען, און עס שטייט דארטן אין די גמרא, מיר געפינען, מיר געפינען אין נאך א ארט אזא זאך, כיוצא בדבר אתה אומר, זאגט די גמרא, כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, שטייט אין מלכים א',

וואס מיינט כפשוטו, א מרחק אין שטח, ובמילא איז דער פשט און הפלאה פון מהודו ועד כוש, פון איין קצה עולם ביז דעם צווייטן קצה. רב זאגט זייער פשוט, וויבאלד אז ס'שטייט מהודו ועד כוש, מוז עס זיין אז ס'רעדט אויף די גרויסע הפלאה אז אחשורוש איז געווען א מלך פון הודו ביז כוש, פון איין עק וועלט ביזן צווייטן עק וועלט. אבער פון דעם וואס עס שטייט אין פסוק נאך דעם שבע ועשרים ומאה מדינה, יא, דאס קוועטשט שמואל, שמואל זאגט דאך, אויב ס'שטייט מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, האסטו איבערגע'חזר'ט צוויי מאל די זעלבע זאך, אויב מהודו ועד כוש איז פון איין עק וועלט ביזן צווייטן, וואס דארפסטו זאגן מאה ושבע ועשרים מדינה? שבע ועשרים ומאה מדינה, זאגט שמואל דערפאר מוז איך זאגן אז ס'רעדט זיך אז זיי זענען נאנטע איינער צום צווייטן, און די מגילה דערציילט מיר דא אז אזוי ווי הודו און כוש זענען נאנט, אזוי האט ער שולט געווען אויף מאה ועשרים ושבע מדינה, דאס הייסט אויף די גאנצע וועלט. איז פארשטיי איך געשמאק ווייטער לשיטתם. רב קוקט אויפן ווארט וואס ס'שטייט דארטן, עס שטייט מהודו ועד כוש, מיינט עס דעם מרחק פון הודו וכוש און די הפלאה אויף זיין מלוכה? שמואל זאגט ניין, שמואל זאגט אז ס'איז איינע לעבן די אנדערע. אבער פון דעם וואס עס שטייט אין פסוק נאך דעם שבע ועשרים ומאה מדינה וואס דאס איז שוין כולל כל העולם כולו, דארף מען זאגן אז מהודו ועד כוש מיינט נישט כפירוש הפשוט ווי רב לערנט איין קצה ביזן צווייטן פון איין עק וועלט ביזן צווייטן, וואס דעמאלט איז דאס א כפל דעם זעלבן ענין צוויי מאל, ער זאגט דיר מהודו ועד כוש פון איין עק וועלט ביזן צווייטן, מאה ועשרים ושבע מדינה, איז דאס א איבערגעחזרט די זעלבע זאך, דערפאר איז וכדומה דערפאר מוז שמואל זאגן אז דער פסוק קומט מדגיש זיין אז כשם שמלך על הודו וכוש כך מלך מסוף העולם ועד סופו מדגיש זיין דעם גודל ותוקף המלוכה שלו

אות ד' וועט דער רבי ברענגען די דריטע מאל וואס עס שטייט די צוויי מחלוקת'ן וואס די גמרא ברענגט פריער פאר די מחלוקת פון אונזער פסוק ויקום מלך חדש, די צוויי מחלוקת וואס מען האט ערשט געברענגט סיי פון ויבא הביתה און סיי פון מהודו ועד כוש, איז דאס פארדעם וואס עס שטייט אין די גמרא ויקום מלך חדש איז דא דארטן שטייט ויהי בימי אמרפל. ויהי בימי אמרפל איז א פסוק אין לך לך ווען ס'רעדט זיך דארטן וועגן די מלחמה פון די חמשה מלכים נגד די ארבעה מלכים, שטייט דארטן רב ושמואל, רב און שמואל קריגן זיך, חד אמר נמרוד שמו, רב זאגט אז ס'איז געווען נמרוד, ער הייסט נמרוד, ולמה נקרא שמו אמרפל, פארוואס רופט מען אים דא אמרפל? פארוואס שאמר והפיל לאברהם אבינו בתוך כבשן האש, אמרפל ליינט זיך אמר פול, האט געזאגט מ'זאל אריינווארפן אברהמ'ן אין דעם כבשון, אין דעם כבשן האש, אין דעם פייער. וחד אמר, שמואל זאגט ניין, זיין נאמען איז אמרפל. ולמה נקרא שמו נמרוד, פארוואס הייסט ער פריער אין חומש הייסט ער נמרוד? ווייל שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו, אז נמרוד איז געווען דער וואס ער האט ממריד געווען אלעמען קעגן די מלכות פון דעם אויבערשטן. איז זעמער ווייטער דא די מחלוקת פון רב און שמואל, און די רבי גייט מסביר זיין וואס די חילוק אין זייער שיטה. לויטן פירוש הפשוט פון די ווערטער, ווי אלעמאל רב לערנט די פשוט פשוט דעם פשוט'ן פשט פון די ווערטער, שטייט דארטן וכוש ילד את נמרוד, איז נמרוד ווי רובא דרובא פון די נעמען אין דעם קאפיטל און אין תורה בכלל, א נאמען אויף וועלכע מען דארף נישט זוכן קיין טעם. וואס שטייט דארטן? שטייט אז כוש ילד את נמרוד. און די רבי ברענגט אראפ געשמאק דעם אבן עזרא, ער זאגט אז אל תבקש טעם לכל השמות, זאלסט נישט זוכן פאר קיין טעמים, מ'האט אים א נאמען געגעבן נמרוד, וכוש ילד את נמרוד, און שטייט גארנישט דארטן. און אויכעט להעיר אז א דרך הפשט פונעם אבן עזרא איז אויכעט אלעמאל וואס ער מפרש דעם פירוש הפשוט של המילות, ממילא קומט אויס אז דאס שטימט יעצט מיט דעם ווי רב האלט אז מ'דארף לערנען פשוט וואס ס'שטייט, ווען נמרוד האט באקומען זיין נאמען שטייט וכוש ילד את נמרוד, בשעת מ'קומט דערנאך צו ויהי בימי אמרפל, און וויסנדיג אז דא רעדט זיך וועגן נמרוד. יא, ס'רעדט זיך וועגן נמרוד. און דא רופט אים אן די תורה מיט אן אנדער נאמען, די תורה רופט אים דעם אן ויהי בימי אמרפל, זי רופט אים נישט ויהי בימי נמרוד. מוז מען זאגן אז דער שינוי השם איז צוליב א טעם וועלכער איז מרומז אין דעם געענדערטן נאמען. רב האלט אז איך מוז טרעפן א סיבה פארוואס מ'האט אים געביטן זיין נאמען. דארטן הייסט ער נמרוד און דא רופט מען אים אמרפל, איז ממילא דארטן דארטן מוז איך נישט זוכן קיין טעם ווי מען ברענגט אראפ פון אבן עזרא, איך דארף נישט אלעמאל זוכן א טעם, אבער ביסט משנה פון דארטן ביז דא, דארטן רופסטו אים נמרוד און דא רופסטו אים אמרפל און מיר ווייסן אז דאס איז נמרוד, קומט עס מיר מרמז זיין עפעס, און דעריבער איז חד אמר וואס זאגט רב, למה נקרא שמו אמרפל, מען האט אים געביטן זיין נאמען, ווייל אמרפל איז אמר והפיל לאברהם כולו. איז ווייטער. רב קוקט אויפן ווארט וואס ס'שטייט דא אמרפל מ'האט אים געביטן זיין נאמען מ'האט אים געביטן זיין נאמען מוז איך זאגן וואס דאס איז וואס איז דאס געווען ס'האט צו טון ווייל דער נאמען אמרפל איז אמר והפיל את אברם וואס איז שמואל שמואל זאגט אנדערש שמואל קוקט דאך אויפן גאנצן ענין בשעת מען איז אבער מדייק אין תוכן וענין הכתובים אז איך קוק אויף די פסוקים נישט דווקא אויף דעם פסוק אמרפל און נישט דווקא דארטן וואס ס'שטייט אז כוש ילד את נמרוד איז נאך וכוש ילד את נמרוד איז די תורה גלייך ממשיך און מבאר זיין מרידה קעגן דעם אויבערשטן. שמואל קוקט אויף דעם אויכעט, וואס שטייט דארטן? הוא החל להיות גיבור בארץ, היה גיבור ציד לפני ה', על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד לפני ה'. וואס שטייט דארטן? שטייט אז ער איז געווען א גיבור בארץ, א גיבור ציד, און דארטן שטייט מפורש, וואס שטייט דארטן דערמאנט? אז ער איז געווען א גיבור ציד לפני השם, בדרך כלל וואלט דאס געמיינט לפני השם, פארן אייבערשטן, ער איז געווען א גיבור ציד, אבער ווי מען טייטשט אפ, ווי מפרשים טייטשן אפ וואס מיינט גיבור לפני השם, אז ער איז געווען א מורד אין דעם אייבערשטן, גיבור ציד אנטקעגן דעם אייבערשטן. דערפאר קומט שמואל און זאגט, איז וחד אמר, שמואל זאגט אז די אריכות הסיפור קומט מבאר זיין פארוואס ער הייסט נמרוד. יא, די אריכות הסיפור דארטן וואס די גמרא וואס די חומש דערציילט, אז ער איז געווען החל להיות גיבור בארץ גיבור ציד לפני ה', קומט דערציילן ווער ער איז. דאקעגן ביים פסוק ויהי בימי אמרפל, שמואל זאגט ווען ס'קומט דא ויהי בימי אמרפל און איך קוק אויף דעם גאנצן ענין ווער ער איז, וואס די תורה איז גארנישט ממשיך און מסביר וועגן אים בפרט, תורה זאגט גארנישט, תורה זאגט נאר ויהי בימי אמרפל, מער שטייט גארנישט, וואס זאל קענען אויסגעטייטשט ווערן ווי א טעם אויפן נאמען אמרפל, איז דאס שמוי. יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק. רב לערנט אז וויבאלד עס שטייט ויהי בימי אמרפל, און מיר ווייסן אז מיר ווייסן אז ס'איז נמרוד, קוקט ער דא אויפן פסוק, וואס שטייט דא אויפן פסוק? דא אין פסוק שטייט ויהי בימי אמרפל, איז רב זאגט אז אז זיין נאמען איז טאקע נמרוד, און דא האט מען געביטן דעם נאמען ווייל הפיל אמר והפיל, שמואל זאגט ניין, וויבאלד אז איך האב שוין געלערנט אז איך ווייס אז ס'איז נמרוד, האבן שוין געלערנט וועגן נמרוד'ן אז ער איז געווען א גיבור ציד לפני השם, און נמרוד גיבור ציד לפני השם און אלס, און דא מיטאמאל בייט מען אים זיין נאמען, און מען רופט אים אמרפל, און מען לייגט גארנישט צו. צו זיין ווער ער איז פארוואס ער הייסט אמרפל איז דאס נישט צוליב ווייל ער האט אריינגעווארפן אברהם'ען אין פייער איר ווייסט פארוואס ער הייסט אמרפל ווייל ער הייסט אמרפל ווייל אזוי וויל די תורה דער אמת זיין נאמען זאגט שמואל ולמה נקרא שמו נמרוד זיין נאמען איז נמרוד ווייל שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו דאס איז ווי די גמרא זאגט פארוואס ווייל ער איז געווען א מורד ווי איך האב געלערנט פריערט אין דעם ענין ווער איז נמרוד

שטייט אין פסוק וועגן מערת המכפלה אין חיי שרה, זאגט די גמרא רב ושמואל חד אמר שני בתים זה לפנים מזה, רב האלט אז ס'איז געווען איין, ס'איז געווען א הויז, ס'איז געווען א מערה, אבער ס'איז געווען איין מערה אין די אנדערע, אזוי ווי שני בתים, ס'איז געווען איין צימער און נאכדעם איז געווען פון דעם גייט מען אריין אין א אנדערע צימער, וחד אמר און שמואל זאגט אז ס'איז בית ועליה על גביו, ס'איז געווען א בית און אויף דעם איז געווען א צווייטן שטאק, זאגט די גמרא בשלמא למאן דאמר זה על גב זה היינו מכפלה לויט שמואל איז פארשטאנדיג וואס ער זאגט מכפלה ווייל ס'רעדט זיך וועגן א טאפלטן ס'רעדט זיך ס'געווען אונטן און ס'געווען אויבן אלא למאן דאמר ב' בתים זה לפנים מזה מאי מכפלה האט איר שוין אמאל געהערט אז מען רופט אז איינער האט א שטוב מיט צוויי צימערן מען גייט פון איין צימער צום צווייטן רופט מען עס אן א טאפלטע שטוב קען מען עס נישט אנרופן א טאפלטע שטוב, פרעגט ווערט דאך די קשיא, וואס ווי ווי זאגט רב אז ס'רעדט זיך שני בתים זה זה לפנים מזה, דערפאר מוז שמואל זאגן אז ס'רעדט זיך פארוואס הייסט עס מכפלה, ווייל שכפולה בזוגות, אז ס'איז געווען כפולה בזוגות, דארט איז געווען באגראבן די אלע זוגות, אדם און אברהם און יצחק און יעקב, אויך דא זאגט די רבי גייען זיי לשיטתם, די רבי וועט ארויסברענגען געשמאק די פארוואס רב האלט אז ס'רעדט זיך שני בתים זה לפנים מזה, און שמואל האלט א בית ועליה על גביו. און לויט רב'ן ווערט דאך שווער, אויב ס'איז שני בתים זה לפנים מזה, פארוואס ווערט עס אנגערופן מכפלה? אויך דא גייען זיי לשיטתם מצד דעם פשוט'ן טייטש פון ווארט מערת המכפלה, איין מערה וואס אנטהאלט אין זיך א טאפלטקייט, יא, מערת המכפלה, ס'איז איין מערה וואס האלט א טאפלטקייט, איז דער פירוש כפולה בזוגות אז זי באשטייט פון טאפלטע קברים. מער מתאים ווי דער פירוש בית ועליה על גביו, לויט די ווערטער וואס ס'שטייט מערת המכפלה איז לויט רב לויט די ווערטער מערת המכפלה מיינט א טאפלטע מערה, וואס מיינט מיינט דאס א מערה וואס אנטהאלט אין זיך טאפלטקייט, וואס איז די טאפלטקייט? ס'האלט אין זיך כפולה בזוגות, אז זי באשטייט פון טאפלטע קברים, איז מער מתאים ווי דער פירוש פון בית ועליה על גביו, איז מער מתאים צו די ווערטער פון בית ועליה על גביו, פארוואס? בפרט אז צוויי מערות איינע אויף דער צווייטער, געפינענדיג זיך אין דער ערד, איז די אויבערשטע מערה נישט אפהענגיג פון דער אונטערשטער ווי אן עליה אויף א בית. אז ס'איז דא צוויי מערות, מען גייט אראפ און דאן איז דא א מערה אויף דעם, זענען זיי נישט אפהענגיג איינער פון דעם צווייטן. אויב זענען נישט אפהענגיג איינער פון דעם צווייטן, ווי ווערט דאס אנגערופן מכפלה? דעריבער איז חד אמר. ושני בתים שני בתים זה לפנים מזה, און די גמרא פרעגט אבער ווי קען זיין ס'זאל זיין שני בתים זה לפנים מזה, ווי קענסט דאס זאגן רב? מוז מען קומען צו א מסקנא אז ס'איז א טאפלדיגע, אז ס'האלט אין זיך טאפלטקייט, דאס וואס מיינט מערת המכפלה, ס'אזוי ווי שני בתים זה לפנים מזה, וואס ס'האלט, וואס ס'האלט זוגות כפולה בזוגות אבער מצד המשך ותוכן הכתובים יעצט וועט מען גיין צו שמואל וואס שמואל גייט אויך מצד תוכן והמשך הכתובים ווי געלערנט ביז יעצט אין די אלע דוגמאות וואס מ'האט געברענגט פון די מחלוקת פון רב ושמואל אבער מצד המשך ותוכן הכתובים איז שווער צו איינטייטשן אט דעם פירוש בתים זה לפנים מזה כפולה בזוגות ס'לייגט זיך נישט אין שכל בפשטות ס'נישט אזוי גרינג צו לערנען דערפאר לערנט נישט שמואל אזוי ווייל שמואל לערנט מער וואס ס'שטייט ווייטער וואס איז דער שמואל'ס סיבה? זאגט דער רבי אזוי, ווארום אברהם'ס רייד איז געווען בנוסח פון בקשה, שטייט קלאר, ער האט זיך געבעטן ביי זיי, ער האט זיך געבוקט פאר זיי, וישתחו לעם הארץ, וידבר, און האט זיי געבעטן אם יש את נפשכם, האט רחמנות, און וואס ער בעט איז, וואס בעט ער? לקבור את מתי, ער וויל באגראבן זיין מת, שטייט נישט לקבור מתים, לקבור את מתי, לשון יחיד, ער וויל באגראבן מתי מלפני, צו פארלייכטערן דעם מוט, דעם, צו פארלייכטערן דערמיט זיין צער גדול וואס ער האט, זיין ווייב ליגט אים טויט לעבן אים און ער וויל איר באגראבן. ממילא זאגט שמואל, איז ווי שטימט עס אז ער זאל דערפאר בעטן ויתן לי, א מכפלה, אכט קברים? לייגט זיך נישט אין שכל אזוי איז דערפאר רב וואס ער טייטשט לויטן ווארט וואס שטייט שטייט מכפלה מוז איך זאגן אז רעדט זיך וועגן א טאפלקייט וואס איז די טאפלקייט זוגות ווייל פון דעם ווארט אפילו איז נישט אזוי פשוט אבער רב האלט אז דאס לייגט זיך בעסער אין שכל פאר וואס ווייל ער טייטשט אפ וואס שטייט דער ווארט מה שאין כן שמואל זאגט וואס שטייט נאך דעם האט זיך געבעטן ביי זיי האט זיך געבעטן רחמנות מילא קען איך נישט זאגן אז רעדט זיך אויף אזא סארט ענין פון כפולה בזוגות ער בעט אויף מתי וואס האט זיך מיט כפולה בזוגות דערפאר זאגט ער, דערפאר זאגט שמואל, אז דערפאר זאגט שמואל, אז ס'רעדט זיך בית ועליה על גביו, וואס געווען צוויי מערות, איינע אויף די, איינע אויף די אנדערע טאקע. מילא דער רבי האט אראפגעברענגט די אלע פיר דוגמאות, צו דערצו וואס מיר האבן געלערנט אין דעם ענין פון אונזער פסוק ויקם מלך חדש, רב זאגט חדש ממש, און ס'איז שוין פארשטאנדיג יעצט פארוואס ווייל ער האלט אז ס'שטייט מלך חדש, דער פסוק שטייט חדש טייטש איך אזוי, מה שאין כן שמואל זאגט שנתחדשו גזירותיו ווייל ס'שטייט נישט וימת וימלוך, דערנאך האט דער רבי געברענגט דעם פסוק ויבא הביתה, רב זאגט ויבא הביתה לעשות מלאכתו איז סתם מלאכה, און שמואל זאגט אז פון דעם המשך וואס ס'שטייט פונעם גאנצן ענין איז לעשות מלאכתו לעשות צרכיו. דערנאך אין די פסוק מהודו ועד כוש, איז לויט רב זאגט אז מהודו ועד כוש מיינט אז טאקע ועד כוש איינער ווייטער פון צווייטן פון איין עק וועלט ביז די צווייטע, שמואל זאגט מען קען עס נישט זאגן ווייל לויט דעם ענין וואס ס'שטייט רב קוקט אויף די ווערטער, שמואל זאגט אז לויט דעם ענין קומט דאך אויס אז ס'נישט אז ס'לייגט זיך נישט אין שכל ווייל ס'איז דאך א טאפלטער לשון, דערפאר מוז איך זאגן אז קומט אונז מדגיש זיין די גרויסקייט פון פון אים, אזוי ווי הודו ועד כוש איז נאנט איינער צום צווייטן אזוי איז ער מושל אויף מאה ועשרים ושבע מדינות, דערנאך האט דער רבי געברענגט די מחלוקת פון.

שמואל זאגט ניין, וויבאלד אז ביי ווען נמרוד איז געבארן געווארן שטייט דארטן א גאנצע אריכות אז ער איז געווען א גיבור ציד לפני השם, מיט אריכות ווער ער איז און אז ער איז געווען א מורד אין דעם אייבערשטן, איז ממילא ווען ס'קומט דא און דא שטייט דא שטייט אז ויהי בימי אמרפל, מען בייט אים זיין נאמען, איך ווייס אז ס'איז נמרוד אבער מען בייט אים זיין נאמען אויף אמרפל, מוז איך זאגן דערפאר זאגט ער אז רעדט אז דאס רעדט זיך וועגן טאקע וועגן אמרפל, זיין נאמען איז אמרפל. איי פארוואס ווערט ער אנגערופן נמרוד דארטן? ווייל המריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. פון דאן קומט נכד לגמור אז המכפלה די פערטע זאך אדער די פינפטע זאך אז מ'זעט דארט אויכעט רב ושמואל רב זאגט אז ס'רעדט זיך שני בתים זה לפנים מזה פרעגט די גמרא ווי קען עס זיין ער זאל עס אנרופן מכפלה איז מוז מען זאגן דערפאר לערנט רב אז ס'מיינט מכפלה כפולה בזוגות קומט שמואל און זאגט כפולה בזוגות, אברהם בעט זיך ביי זיי ברחמים זאל ער אים געבן א קבר אויף לקבור את מתי, ווי קומט אריין דא אכט זוגות? דערפאר מוז מען זאגן אז ס'רעדט זיך, אז שמואל זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן בית ועליה על גביו, ס'איז א טאפלטע מערה. אות ו'. על פי כל הנל, על פי כל הנל קען מען מסביר זיין אויך בנידון דידן, יעצט וועט מען צוריק קומען צו אונזער פסוק ויקום מלך חדש. לכאורה דארף מען פארשטיין פארוואס האט דער פסוק מקדים געווען דעם פרט פון ויקום מלך חדש על מצרים גומר, און נישט אנגעהויבן באלד נאך ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, אז דעריבער ויאמר מלך מצרים אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו. דער רבי פרעגט דא א געוואלדיגע שאלה, אויף וואס האט געדארפט שטיין בכלל דער ויקום מלך חדש על מצרים? ער קומט מיר דערציילן די תורה אז בני ישראל זענען געווען וישרצו וירבו ויעצמו, און מלך מצרים האט געזאגט צוליב דעם האט ער געזאגט לעמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו הבה נתחכמה לו, נייע גזירות מאכן, וואס דארף מען דא צולייגן דעם ענין אז ס'איז געווען ויקום מלך חדש, וואס גיבט דאס צו, ווי דער רבינ'ס לשון, למאי נפקא מינה צי דאס איז געווען א מלך חדש אדער נישט. סאו עס קען שטיין פשוט. איז דער ביאור בפשטות, וואס איז דער ביאור אין דעם? דער פסוק קומט באווארענען א תמיהה, ווי איז עס שייך אז פרעה זאל גוזר זיין אזעלכע גזירות אויף עם יוסף? דער רבי טוט מסביר זיין דערפאר מוז די תורה זאגן אז ויקום מלך חדש, ווייל אנישט ווערט א געוואלדיגע שאלה, ווי קומט דאס אז פרעה זאל מאכן גזירות אויף עם יוסף? בפרט בני יוסף, ס'רעדט זיך דאך אפילו וועגן יוסף'ס קינדער אויכעט, נאך די אלע טובות וואס יוסף האט געטון צו אים און צו ארץ מצרים. ער האט דאך, ער האט דאך געטון דארטן געוואלדיגע זאכן, וואס יוסף האט געטון טובות אין מצרים, ווי קומט עס אז פלוצלינג ווערט ווערט גזירות? דעריבער ווען ס'שטייט סתם אזוי, ובני ישראל פרו וישרצו, ויאמר מלך מצרים אל עמו, הבה נתחכמה לו, וואלט זיך נישט געלייגט אין שכל, דערפאר מוז די תורה אנהייבן אז ויקום מלך חדש, דעריבער דערציילט די תורה ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, במילא איז שוין נישט אזא חידוש ווי אזוי ער האט געקענט גוזר זיין אט די אלע גזירות אויף אידן, דערפאר מוז די תורה אנהייבן מיט דעם ויקום מלך חדש.

אשר לא ידע את יוסף, כפשוטו, ווי רב לערנט, עס איז אויפגעשטאנען א נייער מלך וואס האט יוספ'ן נישט געקענט, און דעריבער האט ער גוזר געווען די אלע גזירות. דער רבי ברענגט ארויס אז מען זאל פארשטיין פונקט ווי די די אלע אנדערע פיר זאכן וואס דער רבי האט געברענגט, אז דא גייט אויכעט די זעלבע זאך, ס'גייט לויט זייער שיטה. לכתחילה האט עס נישט געדארפט שטיין בכלל דא ויקום מלך חדש, שטייט ויקום מלך חדש צו דערציילן פארוואס ער האט געטאן די גזירות, אנישט וואלט ער דאך נישט געמאכט די גזירות. ממילא איז געווען פארשטאנדיג יעצט וואס רשי ברענגט אראפ דעם רב ושמואל, רב זאגט אז איך לערן וואס ס'שטייט די פשוט'ע ווערטער, דער רבי האט אונטערשטראכן מפרש די ווערטער ויקם מלך חדש און אויכעט אשר לא ידע את יוסף, וואס מיינט דאס א נייער מלך וואס האט נישט געוואוסט יוסף'ן, דערפאר מאכט ער גזירות. אין כללות תוכן וענין הכתובים איז דאס אבער נישט פארשטאנדיג, שמואל זאגט ניין, אין דעם כללות תוכן פון די פסוקים איז דאס נישט פארשטאנדיג וואס דו זאגסט רב. אפילו זייענדיג א נייער מלך האט ער זיכער געוואוסט וועגן מעשה יוסף וואס האט געראטעוועט גאנץ מצרים, און וואס האט פאסירט מיט איין דור לפני זה. און ס'איז דאך געווען אסאך זאכן וואס איז געווען אז יוסף האט געטון זאכן וואס איז געבליבן דארטן אויף אייביג, ווי רש"י ברענגט, דער רבי ברענגט אראפ, ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה ואת העם העביר, לחוק עד היום הזה לפרעה לחומש מיט אלע זאכן איז דער נייער איז קומט דאך אויס אז ער האט אפילו ס'איז א נייער פרעה האט ער דאך אויכעט געוואוסט פון די אלע גוטע זאכן וואס מ'טון איז ווי קען ער טון שלעכטס צו די אידן בפרט נאך אז די גזירה האט ער אנגענומען צוזאמען מיט עם מצרים ויאמר אל עמו הבה נתחכמה לו וואס צווישן זיי, צווישן דעם עם, לאמיר זאגן אז ער איז א נייער מלך און ער ווייסט טאקע נישט, וואס איז אויכעט שווער צו זאגן, אבער צווישן זיין עם איז דאך זיכער געפונען אזעלעכע וואס זענען געווען ביי מעשה יוסף און זענען ניצל געווארן על ידו, מוז מען דאך בכל אופן, למאן דאמר זה, לויט שמואל מוז מען טייטשן אז לא ידע מיינט עשה עצמו כאילו לא ידע. איז נאכאמאל איז רב ווי ער לערנט וואס שטייט אין פסוק ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע איז פשט א נייער מלך אינגאנצן און דאס איז מסביר פארוואס ער האט געמאכט גזירות און שמואל זאגט אז ס'לייגט זיך נישט אין קאפ אפילו ער איז א נייער מלך האט ער דאך געוואוסט וואס ער האט געטון און צו דערצו האט ער דאך געהאט ער האט דאך געזאגט ויאמר אל עמו אז די גאנצע פאלק וועט גיין מאכן צרות די אידן אויב אזוי ווערט דאך א שאלה מען האט דאך א שאלה פארוואס האט ער געטון די שלעכטסקייט, זאגט דאך א, זאגט זאגט דער פסוק, עשה עצמו כאילו לא ידע, דערפאר לייגט צו שמואל אז עשה עצמו האט זיך געדארפט מאכן ווי נישט, דעריבער איז חד אמר אז דער פסוק איז נישט בלויז קיין מאמר המוסגר, ווי דאס איז לשיטת חד אמר אז דער פסוק פארענטפערט ווי אזוי פרעה האט געקענט גוזר זיין די גזירות, נאר דער פסוק איז דערמיט אויסן ארויסצוברענגען די גרויסע רשעות פון פרעה, נישט נאר ס'קומט מיר דערציילן א מאמר המוסגר, ווי דאס לשיטת פון חד אמר אז דער פסוק פארענפערט ווי פרעה האט געקענט גוזר זיין די גזירות און געמאכט א נייעם, און עס רעדט זיך וועגן א נייעם מלך, נאר עס אויכעט דער פסוק איז דערמיט אויכעט קומט מיר דערציילן די גרויסע רשעות פון פרעה, בהתאם צום תוכן הענין פון די ווייטערדיגע פסוקים, שמואל לערנט דאך אז עס איז דער זעלבער מלך, דערפאר קומט דאס די תורה דערציילן אז עס רעדט זיך וועגן אזא מורא'דיגע רשעות אז אפילו עס איז דער זעלבער מלך האט ער זיך געמאכט נישט וויסנדיג פון יוסף'ן און נתחדשו גזירותיו. וואס די תורה הויבט אן דערציילן און מהאי טעמא איז וחד אמר, דערפאר קומט שמואל אן דערציילן די גרויסע רשעות אז דאס איז דער זעלבער מלך, איי דער זעלבער מלך ווי טוט ער דאס איז א געוואלדיגע רשע עשה עצמו כאילו לא ידע, היות אז אין דעם אופן איז בולט ביותר די רשעות פון פרעה, כאטש אז לפי זה איז נישט גלאט פירוש המילות פון מלך חדש אז דאס מיינט שנתחדשו גזירותיו כאטש ווי געזאגט מען האט שוין געלערנט פריער וועגן דעם אז ס'איז דא א פראבלעם אין שמואל'ס פירוש לגבי פשוטו של מקרא, ס'הייסט אז ס'איז נישט אזוי נאנט צו פשוטו של מקרא ווי רב, ווייל ס'שטייט דאך ס'שטייט דאך פארט מלך חדש, און ער קומט זאגן אז ס'איז נישט נתחדשו גזירותיו. אבער רשי ברענגט אראפ ביידן, ווייל ביידע קומען אונז דערציילן ווי ביידע זענען מדגיש די דעם דעם רעיון ווי די שלעכטסקייט פון עם איז געווען. על פי זה, אות ז', וועט דער רבי אראפברענגען נאך א פלאץ וואס ס'רעדט זיך דארטן וועגן רב ושמואל, און מתייחד זיין אין דעם די שיטה פון ביידן די זעלבע זאך ווי ס'איז געווען ביז יעצט. על פי זה קען מען מבאר זיין נאך א מחלוקת וואס רשי ברענגט אראפ בפירושו על התורה אין נאמען פון רב ושמואל. כאטש אז לפי גירסותינו אין גמרא און אין מדרש איז דאס א מחלוקת צווישן אנדערע חכמים, ס'איז אראפגעברענגט אין מדרש און אין גמרא שטייט אז רב יודא ורב נחמיה קריגן זיך, אבער רשי האט געהאט א גירסא וואס ער ברענגט אראפ אז ס'איז אויכעט רב ושמואל. שטייט א פסוק אין וירא ויטע אשל בבאר שבע, אברהם האט געפלאנצט א אשל אין באר שבע, איז רשי מפרש דעם ווארט אשל, און רשי ברענגט אראפ רב ושמואל. אויכעט א מחלוקת פון רב ושמואל חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה רב זאגט אז ער האט געמאכט א פרדס האט געמאכט א א גאנצן איינגעזייט אסאך ביימער מיט זאכן ס'זאל זיין פירות פאר די אורחים וואס זיי קומען וחד אמר שמואל זאגט פונדוק לאכסניא ובו כל מיני מאכל שמואל זאגט אז ער האט געמאכט וואס איז ויטע אשל ער האט געמאכט ער האט געמאכט א אכסניא וואס איז אכסניא? ער האט געמאכט א פלאץ וואו מענטשן קענען קומען און קענען שטיין דארטן און קענען שלאפן דארטן און קענען עסן דארטן, און איי ווי פאסט דער לשון פון ויטע אשל צו זאגן אז ער האט געמאכט א פונדק, ער האט געמאכט א בנין, ער האט געמאכט א אכסניא, זאגט רשי ומצינו לשון נטיעה באהלים, שנאמר ער ברענגט א פסוק פון דניאל ווי ס'שטייט דארטן ויטע אהלי, זעט זיך אז ס'איז שייך ביי א אוהל איז אויך שייך צו זיין געפלאנצט. איז רב זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון א פרדס, און שמואל זאגט ס'רעדט זיך וועגן א אכסניא. ווי זעט מען דא די מחלוקת פון רב ושמואל אין זייער לשיטתם ווי גערעדט ביז יעצט אז רב קוקט אויפן פסוק וואס ס'שטייט דא די ווערטער און שמואל קוקט אויפן גאנצן ענין, איז דער רבי עס מסביר מצד פירוש הפשוט פון די ווערטער ויטע אשל דארף מען לערנען אז דאס איז געווען א פרדס פון פירות,

אבער וחד אמר, וואס ס'רעדט זיך וועגן שמואל, און שמואל גייט לשיטתו, אז מצד התוכן ומשמעות הכתוב, ויטע אשל בבאר שבע, וואס שטייט גלייך נאכדעם, ויקרא שם בשם ה' קל עולם, ווי רשי טייטשט אויס, רשי זאגט דעם לשון על ידי אותו אשל, נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא וכו', ממילא זאגט שמואל איך קען נישט טייטשן אז ס'רעדט זיך וועגן מאכן א ביים און געבן נאר פירות די מענטשן, איז מער מסתבר צו לערנען אז דא רעדט זיך נישט וועגן בוימער פון פירות נאר ס'רעדט זיך וועגן א פונדק לאכסניא, א מענטש קומט אריין און ער נעמט ער עסט א פרי און דאס איז נאך נישט געווען ויקרא שם בשם השם קל עולם, ווען דו ברענגסט אים אריין צו זיך אין שטוב ווי די רבי זאגט דעם לשון וואס דארטן אין דעם פונדק איז מען איינגעשטאנען א משך זמן מיט כל מיני מאכל, די רבי ברענגט אראפ אין די הערה אויכעט, ווי רש"י זאגט און ס'ברענגט זיך אראפ דעם לשון דארטן אז אשל איז א ראשי תיבות, אשל איז אכילה און שתיה און לוויה, איז ממילא זעהן מיר דאך אז ס'קען זיין אז די ריעים וואס איז געווען דארטן, ווי די גמרא זאגט אין סוטה א פונדק ללון שם אורחים, און די גמרא זאגט אשל איז אכילה שתיה און לוויה. ממילא איז שמואל זאגט איך קען נישט זאגן אז ס'איז נאר דא ביים ווייל דעם המשך הכתובים שטייט ויקרא שם בשם השם קל עולם מיט כל מיני מאכל נישט נאר אין דעם ווי רשי ברענגט אראפ פון שמואל וחד אמר פונדק לאכסניא כל מיני מאכל געפינט מען דארטן וואס איז מתאים צו מעורר זיין די עוברים ושבים צו בענטשן דעם אויבערשטן אויף כל הטובות הללו וואס מען טוט מיט זיי, א מענטש איז אינמיטן וואלד אינמיטן מדבר, מען נעמט אים אריין מען גיט אים עסן מען גיט אים טרינקען, און מען גיט אים וואו צו שלאפן און מען גיט אים אלץ וואס ער דארף, און דערנאכדעם איז מען אים נאך מלווה ווען ער גייט אוועק. כאטש אז לפי זה, אבער דער רבי זאגט כאטש אז לפי זה, פארוואס דארף איך האבן ביידע פירושים? ווייל לפי זה איז דער ווארט ויטע נישט אזוי גלאטיג ווי רב זאגט. אף אז מ'מוז זיך אנקומען צו ביידע פירושים, און מ'דארף אנקומען צו א הוכחה, און איך זע דאך אז רשי וויל ברענגען א הוכחה, ווייל רשי אליינס זאגט אז ס'איז שווער דער פסוק ויטע אשל מיינט איינגעפלאנצט, ווי קען זיין ויטע אויף א בוים? מוז ער ברענגען א ראיה אז א הוכחה אז עס פאסט אויך אויף אוהל, ווי רשי זאגט מצינו, מיר האבן שוין געפונען אזא זאך, לשון נטיעה באוהלים וכו'. יעצט וועט מען סאו יעצט וויל מען אריינגיין אין אות ח, ווי געזאגט פריערט אז דער רבי וועט ברענגען דא געוואלדיג ארויסברענגען אז לויט דעם וועט מען זען פארוואס רש"י ברענגט נישט אין אלע ערטער דעם רב ושמואל, און נאר וואו ער ברענגט רב ושמואל איז פאר איז פאר א תלמיד ממולח, פאר א תלמיד וואס א א געשליפענער א א גוטע קאפ מיט אלץ, גייט רש"י ברענגען רב ושמואל צו ברענגען אין הוספה צו די שיטה אז מען קוקט אויפן ווארט אדער מען קוקט אויפן גאנצן ענין, נאך א לשיטתו פון רב ושמואל. סאו ביז דא האבן מיר געענדיגט אז דער רבי האט ארויסגעברענגט די לשיטתם פון רב ושמואל, די ערשטע זאך איז געווען אויף דעם אויף דעם פסוק וואס מיר לערנען אין אונזער, דער רבי האט ארויסגעברענגט זעקס ערטער, די ערשטע זאך איז ויקם מלך חדש, רב ושמואל קריגן זיך, דערנאך איז געווען. ויבא, ויבא רעדט זיך דארטן וועגן, ויבא רעדט זיך וועגן ויבא לעשות מלאכתו, ויבא הביתה לעשות מלאכתו, די צווייטע זאך, די דריטע זאך איז געווען פון מגילה מהודו ועד כוש, דערנאך איז געווען ויהי בימי אמרפל וואס מען האט געביטן זיין נאמען, דערנאך איז געווען וועגן די מערת המכפלה איז אויכעט רב ושמואל קריגן זיך וואס דאס איז, און יעצט האבן מיר געלערנט די לעצטע זאך פון ויטע אשל, אויכעט רב ושמואל אין אין אלע האט מען געזען זייער שיטה, אז אין זייער לשיטתו אז מען קוקט אז מען קוקט אדער אויפן ווארט ווי דאס איז, אדער מען קוקט אויפן גאנצן ענין. יעצט ווי געזאגט פריערט, יעצט קומט די שאלה פארוואס רשי דערמאנט נישט אלעמאל רב ושמואל? ס'איז דאך א געוואלדיגע שאלה, רשי איז דאך אזוי מדוייק, ווי שוין גערעדט אזויפיל מאל, וואס שרייבט ער אפאר מאל יא רב ושמואל און אפאר מאל נישט? אות ח' עד כאן בנוגע צו גמרא ומדרש, ולשיטתו פון רב ושמואל, ביז דא האבן מיר ערשט געלערנט די ערטער וואס די גמרא ברענגט אראפ רב ושמואל חד אמר וחד אמר, און מען האט ארויסגעברענגט אז יעדערער גייט אין די אלע זעקס ערטער לשיטתו. זאגט דער רבי אבער בנוגע לפירוש רשי על התורה אבער, איז שווער צו זאגן אז דאס איז דער טעם וואס רשי ברענגט דא די נעמען פון רב ושמואל בכדי צו מסביר זיין אז זיי גייען דא לשיטתם, צו זאגן אז רשי ברענגט דא אראפ דעם ווארט איז לשיטתם פון די גמרא וואס די גמרא זאגט וואס די גמרא זאגט רב ושמואל חד אמר וחד אמר האט מען געברענגט זייערע שיטות אין וואס זיי קריגן זיך רשי קען איך נישט זאגן אז רשי ברענגט דא ביי אונז ויקם מלך חדש צו דערציילן אז זיי גייען לשיטתם. פארוואס? ווייל אויב אזוי בכדי צו מסביר זיין אז זיי גייען לשיטתם, ווארום לפי זה האט רשי געדארפט דערמאנען זייערע נעמען אין יעדן ארט וואו ער ברענגט איינע פון זייערע שיטות, און איך זע עס נישט. מען געפינט אבער מען געפינט אבער אז נאר אין א טייל ערטער מהנל ברענגט רשי רב ושמואל חד אמר וחד אמר. געוואלדיג! איז אין די גמרא איז זיכער אז מען טרעפט די אלע זעקס לשיטתם, רשי האלט אויך דאס איז לשיטתם, אבער רשי ברענגט אראפ נאר ביי א פאר ברענגט ער אראפ רב ושמואל, ווייל אין דעם קומט צו נאך א לשיטתם צו די הוספה צו לשיטתם ווי גערעדט ביז יעצט. מען געפינט אבער מען געפינט אבער אז נאר א טייל ערטער מהנל ברענגט רשי רב ושמואל חד אמר די נעמען חד אמר וחד אמר, אין פסוק ויבא הביתה לעשות מלאכתו ברענגט ער עס אראפ, און בפרשתנו, מה שאין כן אין אנדערע ערטער ברענגט רשי נישט אראפ דאס, וואס ברענגט רשי? א' דער רבי'ט ברענגען די ערטער וואס רשי ברענגט עס נישט אראפ, און ער'ט ברענגען די דריי ערטער וואס ער ברענגט עס נישט אראפ. אין פרשת נח ביי נמרוד'ן אויפן פסוק להיות גיבור, וואו ער איז מפרש להמריד את כל העולם על הקדוש ברוך הוא, וואס דער חידוש איז, דלא כפשוטו של מקרא בכל מקום איז אין וואס גבורה דריקט זיך אויס. אלעמאל האט מען געזאגט א גיבור מיינט אז ער איז א געזונטער שטארקער מענטש, און א געזונטער שטארקער מענטש אין פראנט פון אייבערשטן. אבער דער רשי קומט און זאגט להמריד כל העולם כולו על הקדוש ברוך הוא, ער איז משנה ווי פשוטו של מקרא, אז גיבור דא מיינט להמריד איז מקורו פון דעם נאמען נמרוד, רשי נעמט דאס פון דעם פסוק וואס עס שטייט נמרוד. און אין פרשת לך לך ביי אמרפל זאגט ער הוא נמרוד שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האש, איז משמע אז נמרוד שמו, און דערמאנט נישט דערביי אז דאס האט געזאגט רב און דאס האט געזאגט שמואל, ער ברענגט טאקע אראפ די צוויי זאכן, אבער ער ברענגט נישט אראפ אז רב און שמואל האבן עס געזאגט. ב', אויפן פסוק מערת המכפלה ברענגט ער ביידע דעות ביחד, נאך אנדערש ווי ביז יעצט, ער ברענגט ביידע דעות, שטייט בית ועליה על גביו, דבר אחר שכפולה בזוגות, און זאגט נישט רב ושמואל חד אמר וכו' א צווייטן ארט, און ג' אזוי אויך בפירושו אויף מגילת אסתר טייטשט ער אין פשוטו של מקרא אינגאנצן ווי וחד אמר, ער דערמאנט גארנישט ביידע צוזאמען, און ברענגט כלל נישט די דעה פון חד אמר, און אויך נישט שמו של בעל המימרא שמואל, ער ברענגט נאר דעם שיטה אז מהודו ועד כוש, אז ס'רעדט זיך אז זענען נאנט איינער צום צווייטן, ער דערמאנט נישט אז ס'איז רב ושמואל, און ער דערמאנט נישט נישט דער בעל המימרא אז ס'איז שמואל און ער דערמאנט נישט אפילו ביידן, ער דערמאנט נישט אפילו רב'ס שיטה, אז ס'רעדט זיך אז מהודו ועד כוש, רעדט זיך אז זענען געווען איינער אין דעם עק וועלט און איינער אין דעם עק וועלט. זעה איך דאך אז אין די דריי ערטער זאגט ער גארנישט וועגן רב ושמואל, מוז מען זאגן אז אין די ערטער וואו רש י ברענגט יא די נעמען פון רב ושמואל, איז דאס נישט בכדי צו מסביר זיין אז זיי גייען לשיטתם הנל. נישט דא ווען ער ברענגט די נעמען איז וויל ער נישט מדגיש זיין אז זיי גייען אין זייער שיטה, ס'איז זייער שיטה ווי דער רבי האט געלערנט אין די גמרא, אבער רש י קומט נישט דאס מדגיש זיין דא ווען ער ברענגט אראפ די נעמען, דא קומט ער מדגיש זיין א נייע זאך אינגאנצן, נאר אז דאס איז א לשיטתו א שייכות נאר אין די ערטער, אין די דריי ערטער איז א נייע זאך אינגאנצן, אדער בכדי צו פארענטפערן א קושיא פון א תלמיד ממולח במקום זה, ער קומט פארענטפערן אדער זאגן אז ס'איז דא א לשיטתו, א נייע לשיטתו אין דעם ענין חוץ פון דעם לשיטתו כרגיל ווי געלערנט ביז יעצט, אדער ער קומט פארענטפערן א קשיא פון א תלמיד ממולח וואס ער האט אויף דעם פסוק. אין אות ט' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער ביאור אין די ערטער וואס רש י ברענגט יא רב רב ושמואל, און די קשיא איז דאך געוואלדיג, די קשיא שרייט פארוואס ברענגסטו זיי יא, אין מגילה ברענגט ער נאר שמואל'ן, און אין ביי די מעשה מערת המכפלה אין חומש ברענגט ער ברענגט ער גארנישט נישט רב און נישט שמואל און ער זאגט עס צוזאמען. ער זאגט מערת המכפלה בית ועליה על גביו דבר אחר שכפולה בזוגות אין אות ט' וועט קומען דער הסבר אות ט' דער ביאור בנידון דידן ברענגען דעם ביאור יעצט פון וואס רשי ברענגט אראפ אפאר מאל יא דעם רב ושמואל און אין אפאר ערטער ברענגט ער נישט בכלל ווי מסביר געווען פריער ויקם מלך חדש בפשטות קומט ארויסברענגען אז די סיבה פון הבה נתחכמה לו איז די רשעות פון מלך מצרים ועמו, דאס וואס קומט אונז דערציילן, מ'האט שוין דערמאנט פריער אויכעט, ווארום אויך למאן דאמר אז חדש ממש, קען מען נישט זאגן אז לא ידע את יוסף מיינט אז ער האט נישט געוואוסט און ער האט נישט געהערט פון מעשה יוסף וואס האט געראטעוועט גאנץ מצרים כנזכר לעיל, אפילו לויט די מאן דאמר, אפילו רב זאגט אז ס'רעדט זיך וועגן א חדש וועגן א חדש ממש, איז אויכעט שווער צו זאגן אז ער האט נישט געוואוסט, מען רעדט דאך וועגן זאכן וואס ער האט אפגעטון דארט און זאכן וואס אין מיט מיט דעם מיט דעם מיט דעם אלץ וואס האט זיי געמאכט דארטן אין מצרים, ער האט געראטוועט גאנץ מצרים, ווען ער וואלט נישט געווען פותר געווען דעם חלום וואלט געווען דארטן א חורבן, איז במילא איז דער גאנצער ענין וואס עס שטייט דער הבה נתחכמה לו ברענגט ארויס די רשעות פון דעם מלך און פון דעם עם, און זיין חשש הנה עם בני ישראל פן ירבה ונלחם בנו, עם בני ישראל עצום ורב זיי, זיי האבן זיך געמערט זייער אסאך, וירבו ויעצמו, פארשטייט אויך א בן חמש למקרא אז דאס האט נישט קיין יסוד, ווארום ס'איז אין טבע בני אדם אז פאר א טובה צאלט מען נישט אפ מיט קיין רעה, איז דאס וואס ער האט געזאגט הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה, פון צווייטן זייט איז אין טבע בני אדם איז נישטא אזא זאך אז מענטשן זאלן אפגעבן שלעכטס קעגן קעגן גוטס. דער רבי ברענגט א ראיה, מיר זעען אז מען האט שוין פריערט געלערנט, דער קינד האט שוין פריערט געלערנט ביי אברהם ואבימלך, אז צוליב דער טובה וואס אבימלך האט געטאן צו אברהמ'ן, זאגנדיג, הנה ארצי לפניך, האט אברהם געשוואוירן אז ער וועט טאן חסד וטוב, און נישט נאר צו אבימלך אליין, נאר אויך לניני ולנכדי ועם הארץ, זע איך אז מען טוט א טובה א מענטשן איז נישט נאר טוט ער א טובה אים צוריק, נאר אברהם האט געזאגט כ'טון א טובה דיר מיט דיינע אייניקלעך מיט דיינע אור אייניקלעך און גאנץ עם הארץ, די זעלבע זאך דא אויכעט, איז דער ענין פון מען וויל ארויסברענגען זייער רשעות, און דאס וואס זיי האבן געטענה'ט הבה נתחכמה לו איז לייגט זיך נישט אין שכל, ווייל פארוואס זאלן די אידן גיין טון זיי שלעכטס, פארוואס זאלן זיין פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה, פארוואס זאל עס זיין. אזוי איז אויך בנידון דידן, וויבאלד אידן האבן געוואוסט וועגן דער גוטער הנהגה פון פרעה מלך מצרים מיט יוסף און בני ישראל, זיי האבן געוואוסט אז וואס פרעה האט געטאן פאר די אידן, פרעה האט ארויסגענומען יוספ'ן פון בית הסוהר, ער האט אים געמאכט פאר א משנה למלך און אין אן אופן פון ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, און דערנאך לויט פרעה'ס אנזאג האבן זיי זיך באזעצט די בני ישראל במיטב הארץ אין ארץ גושן, אזויפיל זאכן וואס האט געטון פאר די אידן, איז פשוט אז מלך מצרים און עמו האבן פארשטאנען אז די אידן אפילו א דור שפעטער וועלן דערפאר נישט אפצאלן מיט א רעה, ובמילא איז קלאר אז זיין חשש ומורא פן ירבה איז געווען אן אויסרייד. און די סיבת הגזירה איז געווען פשוט מצד רשעות. נאר אין דעם ווערט די שאלה, לויט דעם אויב איך זאג אז דער גאנצער ענין וואס זיי האבן געטאן איז געווען נישט ווייל זיי האבן מורא געהאט אז די אידן מערן זיך און זאלן ארויסגיין אין א מלחמה קעגן זיי, ס'איז געווען נאר א, ס'איז געווען נאר א אויסרייד, דאס האט ער עס גענוצט אלס א תירוץ, דאס מיינט ס'איז בפועל געווען די סיבה פשוט פון רשעות. נאר אין דעם ווערט א נייע שאלה, א נייע חקירה. אין וואס איז באשטאנען דער עיקר רשעות פון פרעה? צי איז דאס געווען בין אדם למקום, לגבי דעם אויבערשטן, דאס וואס ער האט געוואלט מאכן שלעכט די אידן מיט אלץ איז געווען קעגן דעם אויבערשטן, אדער בעיקר בין אדם לחבירו, וואס איז דאס געווען לגבי אידן? קען זיין אז ער האט געוואלט גיין אנטקעגן דעם אייבערשטן, ווי מען שוין דערציילט איך עס יא, דער רבי זאגט דאס נישט דא, אבער ער האט געזאגט דארטן מי השם אשר אשמע בקולו, איז געווען, ס'קען זיין אז ס'איז געווען קעגן אייבערשטן, נישט נאר קעגן די אידן. און דאס ווערט מבואר ברמז דורך דעם וואס רשי איז מודיע אז די צוויי דעות זענען פון רב ושמואל, וכדלקמן. געוואלדיגן חידוש וואס דער רבי טוט ארויסברענגען אז ס'האט א שייכות מיט רב ושמואל דערפאר דא אין די דריי ערטער ברענגט ער דווקא רב ושמואל ווייל אין די ערטער האט עס צו טון מיט רב ושמואל צו מאכן א החלטה רב ושמואל קריגן זיך ווי פארוואס איז געווען די רשעות צו די רשעות איז געווען לגבי דעם אייבערשטן צו די רשעות איז געווען לגבי די אידן ווי דער רבי גייט מסביר זיין אין אות י' זייער געשמאק אות י' די גמרא זאגט. די גמרא אין בכורות זאגט, הלכתא כרב באיסורא וכשמואל בדינא בממונא, אז די הלכה איז ווי רב אין איסורים, ווען ס'קומט אין איסורים, כשר, נישט כשר, די אלע זאכן, איז הלכה כרב, און כשמואל, ווען איז די הלכה ווי שמואל? בדינא, ווען ס'דא א דין תורה, ווען ס'דא דיני ממונות, האט עס צו טון מיט שמואל, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג דער גאנצער ענין. זיינען ראשונים מבאר דעם טעם שבדבר. דער ראש אין בבא קמא ברענגט אראפ וואס איז דער טעם פארוואס הלכתא כרב באיסורא וכשמואל בדינא, הגם אז אויך רב האט גע'פסק'נט אין ענייני ממונות און אויך שמואל האט זיך עוסק געווען באיסור והיתר. איז דאך א זיכערע זאך אז רב האט גע'פסק'נט אויך אין דיני ממונות און שמואל האט אויך גע'פסק'נט אין איסורים, אין זאכן וואס איז כשר און נישט כשר און דערגלייכן. איז אבער דער לשון פון דעם ראש. שמואל היה רגיל תמיד לפסוק דינים ולכן היה מדקדק בהם ויורד לעומקן ומשכיל על כל דבר אמת. שמואל'ס וואס איז געווען זיין רגילות און וואס ער האט געווען זיך אפגעגעבן איז געווען דווקא אין דיני ממונות, דערפאר האט ער מדקדק געווען אין דעם און איז אריינגעגאנגען לעומקן און האט משכיל געווען וואזי צו פסק'נען. און די זעלבע זאך וכן רב, היה רגיל, דער לשון פון דעם ראש, היה רגיל לדקדק בהוראת איסור והיתר, זיין ספעציאליזם אין וואס האט ער זיך אפגעגעבן און וואס האט ער זיך אריינגעלייגט איז געווען אין איסור והיתר, לכך סמכו על הוראותיו לעניני איסור והיתר, דערפאר זאגט די גמרא, הלכתא כרב באיסורא וכשמואל בדינא, דאס הייסט, דער רבי לייגט צו וואס מיינט דאס אז רב האט זיך בעיקר עוסק געווען און דערפאר מער מדקדק געווען באיסור והיתר, און ביי שמואל איז דאס בעיקר געווען אין עניינים פון דיני ממונות. וואס איז דער חילוק פון די ביידע? דער חילוק צווישן איסורא אין איסורא, וואס דאס איז געווען רב, און דיני ממונא, וואס דאס איז געווען שמואל, איז, איסור והיתר איז אן ענין פון בין אדם למקום, ס'האט צוטון מיט דעם אייבערשטן, צו איך מעג עס עסן צו איך טאר עס נישט עסן, ס'האט צוטון מיט מיט מיט מיט א איד, מיט צווישן דעם אידן מיטן אייבערשטן. וואס האט צוטון דיני ממונות? נעמען ארום בעיקר די עניינים פון בין אדם לחבירו. א מורא'דיגער געשמאקער חילוק צווישן רב מיט שמואל. רב'ס ענין איז געווען דער ענין פון בין אדם למקום, און שמואל'ס ענין איז געווען פון בין אדם לחבירו. לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אין די דריי ערטער וואס רשי ברענגט אראפ רב ושמואל פארוואס ער ברענגט עס אראפ, ווייל מיר טרעפן דארט לשיטתו אין דעם ענין אז רב גייט לויטן ענין פון בין אדם למקום און שמואל גייט בין אדם לחבירו, און ווי דער רבי האט געזאגט דא אז דא איז דאך א שאלה דער עיקר וואס די תורה וויל ארויסברענגען דעם רשעות נאך אזויפיל זאכן וואס די אידן האבן געטון צו זיי און זיי האבן געטון צו די אידן האבן זיי דאך נישט מער געדארפט מורא האבן אז די אידן וועלן ארויסגיין מלחמה קעגן זיי איז דאס געקומען פון רשעות אויב עס איז געקומען פון רשעות דארף מען אויסגעפינען וואסערע סארט רשעות. צו עס איז געווען רשעות לגבי דעם אייבערשטן, צו רשעות לגבי די אידן. און ווי ס'וועט אויסקומען איז אז רב וועט אויסברענגען אז די רשעות איז געווען מוכיח זיין אז די רשעות איז געווען לגבי דעם אייבערשטן, מה שאין כן שמואל וועט מוכיח זיין אז די רשעות איז געווען לגבי אידן. און דעריבער, ווען ס'רעדט זיך וועגן אן ענין וואס קען האבן א שייכות סיי צו בין אדם למקום און סיי צו בין אדם לחברו, ס'קומט א זאך וואס איך האב א ספק, ס'קען זיין ביידע, ס'קען זיין סיי צום אייבערשטן, ס'קען זיין סיי בין אדם לחבירו, וואס טוט מען יעמאלט, ווי איז מען יעמאלט, ווי יעמאלט פסק'נט מען, האט רב נוטה געווען אויסצוטייטשן ווי דאס איז מצד איסורי בין אדם למקום, אויב איך קען אויסטייטשן אויף ביידע וועגן, איז רב טייטשט אויס אז ס'רעדט זיך בין אדם למקום, און שמואל, ווי דאס איז מצד ממונא, בין אדם לחבירו, שמואל לערנט אלעמאל ארויס אז ווען ס'איז דא א וועג צו גיין סיי בין אדם לחבירו, אדער איך קען זאגן אז ס'בין אדם למקום, וועט שמואל אלעמאל זאגן אז ס'בין אדם לחבירו. אין אות י"א וועט דער רבי אויס מסביר זיין פונקט וואס א שייכות דאס האט מיט דעם ענין פון ויקם מלך חדש, צו ס'איז א מלך חדש ווי רב זאגט, אדער ס'איז שנתחדשו גזירותיו ס'איז דער זעלבער פרעה, פארוואס רב האלט אזוי און פארוואס שמואל האלט אזוי. אות י"א, ובנידון דידן, לויטן פירוש אז מלך חדש מיינט נישט חדש ממש, דער רבי איז קודם מסביר שמואל'ס שיטה, לויט די שיטה אז איך זאג אז ס'איז נישט קיין חדש ממש נאר נתחדשו גזירותיו, נאר עס איז געווען דער זעלבער מלך, איז די רישעות בין אדם למקום נישט אזוי גרויס האבנדיג אן אמתלא כלפי שמיא, אויב איך זאג אז ס'רעדט זיך אז ס'געווען דער זעלבער מלך אבער ס'נתחדשו גזירותיו. זאגט דער רבי יעמאלט וואס ווייזט עס ארויס? ווייזט עס ארויס אז די רישעות איז בין אדם למקום נישט אזוי גרויס. פארוואס איז עס נישט אזוי גרויס? ווייל לגבי דעם אייבערשטן האט ער א האט ער א ענטפער, ער האט א אמתלא, ער האט ער קען זיך ארויסרעדן און זאגן לגבי דעם אייבערשטן פארוואס ער טוט די רישעות. וויבאלד יעקב אבינו האט אים אפגעגעבן כבוד מלכות, סיי בכניסתו סיי ביציאתו, שטייט אז ווען יוסף האט געברענגט יעקב'ן צו דעם מלך, האט ער זיך האט ער זיך אפגעגעבן, ויברך אותו, סיי ביים אריינגיין סיי ביים ארויסגיין, ער האט זיך באצויגן צו אים ווי צו האט זיך באצויגן צו אים ווי א מלך, און אנגענומען זיין שליטה. און אויכעט די אידן האבן נהנה געווען פון דעם וואס האט זיי געגעבן ארץ גושן וואס איז טוב ארץ מצרים, במילא האט א משמים רעכט לפי דעתו שולט זיין ווי ער וויל, איז לגבי דעם אייבערשטן איז דא נישט קען מען דא נישט ארויסווייזן אזא גרויסע רשעות ווייל ער זאגט דעם אייבערשטן זיי האבן מיר אנגענומען פאר א מלך אינגאנצן גיב א קוק וואס יענקב האט געטון פאר מיר ער האט זיך געבוקט און האט מיר געבענטשט ביים אריינגיין און ביים ארויסגיין, ממילא לגבי דעם אייבערשטן האט ער א תירוץ פארוואס ער טוט עס. מה שאין כן מצד בין אדם לחבירו, בשייכות צו בני ישראל און בני יוסף בפרט, קען די אמתלא הנ"ל נישט פארענטפערן די גזירות, און די און דער תירוץ וואס ער גיבט דעם אייבערשטן קען עס נישט פארענטפערן, פארוואס? וויבאלד אז דאס איז דער זעלבער מלך וואס חברו יוסף האט אים געטאן אזויפיל טובה חסד, און ווי קען זיין אז דו זאלסט עס טאן? האט אים געטון אזויפיל טובה חסד, במילא איז די רשעות בין אדם לחבירו אין א גרעסערע מאס. ווערט יעצט פארשטאנדיג פארוואס שמואל האלט אז ס'איז געווען א דער זעלבער מלך נאר נתחדשו גזירותיו, ווייל ווען ס'איז דער זעלבער מלך איז לגבי דעם אייבערשטן זאגט ער איך בין דער מלך זיי האבן מיר מכתיר געווען זיי האבן מיר אנגענומען האב איך א רעכט צו טון וואס איך וויל, אבער ווען ס'קומט לגבי בני אדם, ווען ס'קומט לגבי די אידן, בפרט לגבי יוסף'ס קינדער, ער האט אים דאך געטון אזויפיל חסד, ווי קען, ווי קענסטע טון שלעכטס? ווייזט ארויס שמואל אז די רשעות איז געווען לגבי בני אדם, ווי שמואל פלעג אלעמאל פסק'נען אין עניני ממונות, וואס דאס איז געווען דער ענין פון בין אדם לחבירו, ווייזט עס ארויס אז די רשעות איז געווען צו די אידן און נישט אזויפיל צום אויבערשטן. אבער מלך חדש חדש ממש, יעצט וועט מען גיין צו די סברה פון רב, פארוואס האלט רב אז עס רעדט זיך אז עס איז געווען א מלך חדש, ווייל רב האלט דאך אז אין יעדן זאך קוקט מען ווי עס איז בין אדם למקום, איז ווען עס איז א מלך חדש האט עס צו טון אז זיין רשעות האט צו טון קעגן דעם אויבערשטן, נישט אזויפיל קעגן אידן. וואו זעט מען עס? וואס ניט אים האט יעקב ארויסגעוויזן כבוד מלכות, ער איז דאך א מלך חדש, יעקב האט אים נישט געמאכט פאר א מלך, יעקב האט זיך נישט גע האט אים נישט געגעבן קיין כבוד מלכות, און נישט זיין מלוכה ושליטה האבן די בני ישראל אנגענומען אויף זיך קומענדיג אין מצרים, ער איז נישט געווען יעמאלט דער מלך, רב האלט דאך אז ס'איז א מלך חדש, ויקום מלך חדש א נייער, מער נישט וואס ער איז געווארן מלך בשעת אידן זענען נאך געווען אין מצרים, זיי זענען אבער נישט געקומען לגבולו ומלכותו ומקבל געווען מלכותו ושליטתו, ווען ער איז געווארן מלך זענען זיי שוין געווען דארטן. האבן זיי נישט געוויזן אנגענומען זיין מלוכה, מה שאין כן אויב איך זאג אז ס'איז דער זעלבער מלך, האבן זיי דאך זיך, האבן זיי געקומען, זענען אריינגעגאנגען צו אים, און זיי האבן אלע אנגענומען אלס א מלך, האט ער דאך נישט קיין אמתלא כלפי שמיא צו בארעכטיגן זיינע גזירות אויף בני ישראל, איז כלפי דעם אייבערשטן האט ער נישט וואס צו זאגן א תירוץ אז צו מאכן בארעכטיגן פארוואס ער טוט זייערע גזירות, זיי האבן אים נישט אנגענומען אלס א מלך, וואס ווילסטו פון זיי? ממילא מוז קומען צו א מסקנא דאקעגן כלפי בני ישראל בין אדם לחבירו איז די רשעות נישט אזוי גרויס וויבאלד ער איז א מלך חדש און האט נישט מקבל געווען קיין טובות פון יוסף'ן ממילא איז לויט רב'ן קומט אויס אז וויבאלד אז זיי האבן אים נישט אנגענומען פאר א מלך און ממילא און ער טוט זי ער טוט די רשעות טוט ער עס לגבי דעם אייבערשטן נישט לגבי זיי ווייל לגבי זיי לגבי בין אדם לחבירו איז די רשעות נישט אזוי גרויס פארוואס איז נישט אזוי גרויס וויבאלד אז ער איז א מלך חדש און האט נישט מקבל געווען די טובות פון יוסף'ן, ממילא קען ער מאכן, קען ער מאכן די, קען ער מאכן די גזירות. איז לגבי וועמען איז דאס דער אויפטו? דער אויפטו איז לגבי, לגבי דעם, לגבי דעם אייבערשטן. איז פארשטאנדיג פארוואס שמואל האלט אז, שמואל האלט אז ס'איז געווען, אז ס'איז געווען א, אז נתחדשו, נתחדשו גזירותיו, יעמאלט האט עס צו טון מיט בין אדם לחבירו מער, ווייל נתחדשו גזירותיו, זיי האבן אים אנגענומען פאר זיך אלס מלך, איז לגבי דעם אייבערשטן האט ער א ענטפער, אבער לגבי די אידן האט ער נישט קיין ענטפער.

לגבי די אידן איז נישט אזוי שטארק די רשעות ווייל א מלך חדש האט נישט געקענט יוסף ממילא גיבט ער אים גיבט ער זיי צרות לפי זה איז מובן אז וויבאלד די תורה איז מדגיש די רשעות פון פרעה דער רבי איז מסכם דא פארוואס די שמואל האלט אזוי און רב האלט אזוי ולפי זה וויבאלד אז תורה איז מדגיש די רשעות פון פרעה איז רב וואס מצד ענינו כנזכר לעיל טייטשט ער אויס די רשעות איז בין אדם למקום דארף ער דא לערנען אז ס'איז חדש ממש, אז ס'איז א נייער מלך אינגאנצן, איז די רשעות נאר לגבי דעם אייבערשטן, לגבי די אידן איז עס נישט קיין חידוש, ס'איז נישט קיין ענין פון, די רשעות איז נישט אזוי גרויס, ער איז א מלך חדש, מאכט אזוי גזירות, זיי האבן אים נישט אנגענומען אלס א מלך, איז די רשעות לגבי דעם אייבערשטן, במילא א גרעסערע רשעות כלפי המקום, וואס אבער שמואל? שמואל אבער, זאגט דאך עיקר עסקיו איז געווען אין דיני ממונות, וואס ווען בין אדם לחבירו לערנט אז דאס איז געווען דער זעלבער מלך, נאר נתחדשו גזירותיו, כנזכר לעיל, אויב ס'איז דער זעלבער מלך, איז לגבי דעם אייבערשטן האט ער א תירוץ, אבער לגבי די אידן האט ער נישט קיין תירוץ, דו ביסט דער זעלבער מלך, זיי האבן דיר אנגענומען פאר א מלך מיט אלס, זיי האבן דיר געטאן אזויפיל טובות, וואס וואס יוסף האט געטאן פאר דיר, און פון דעסטוועגן מאכסטו די גזירות, איז דאס בין אדם לחבירו און נישט בין אדם למקום. על פי הנל אין אות ב' וועט דער רבי עכט מסביר זיין. פארוואס ווען ס'קומט צו די מעשה ויבא יוסף ויבא הביתה אל ברענגט ער עכט אראפ די נעמען פון רב ושמואל ווייל דארטן וועט עכט זיין די ראי' פון לשיטתם אז רב גייט אויפן ענין פון בין אדם למקום און שמואל גייט בין אדם לחברו על פי הנל וועט זיין פארשטאנדיג וואס רשי ברענגט אראפ די נעמען פון רב ושמואל אויך אין די פריערדיגע צוויי מחלוקת'ן ווי געזאגט פריערט אין דריי מחלוקת'ן ברענגט ער אראפ רב ושמואל אין פרשת וישב איז כוונת הכתוב ארויסצוברענגען צדקת יוסף ס'פארקערט ווי מ'רעדט דא וועגן במצרים האט דער אייבישטער די גאנצע רעיון פון וויל ארויסברענגן די רשעות, שאלה איז די רשעות איז צום אייבערשטן צו רשעות איז צו אידן, דא איז די זעלבע זאך, דא וויל די תורה ארויסברענגען פארקערט די צדקת יוסף, פאר דעם פסוק ויבא הביתה אין המשך הסיפור, וואס שטייט דארטן? ויפקדהו על ביתו וכל אשר יש לו נתן בידו ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע איתו מאומה, ער האט אים געגעבן די גאנצע שטוב ער האט אלץ געטון דארטן, און ותשא אשת אדוניו, וואס שטייט דארטן? וימאן ויאמר ואיך אעשה הרעה הגדולה ויהי כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה וגומר, איז בפשטות ווען מ'לערנט די חומש וויל די תורה ארויסברענגען יוסף'ס צדקות, און הן נאכדעם ווען די תורה האט דערציילט ווי יוסף האט זיך ארויסגעריסן און אנטלאפן פון אשת פוטיפר, איז אין דעם דא מחלוקת אין פשט פון ויבא הביתה לעשות מלאכתו, צו ס'איז געווען מלאכתו ממש אדער לעשות צרכיו עמה, רב זאגט אז ס'איז געווען מלאכתו ממש, און שמואל זאגט אז ס'איז געווען לעשות צרכיו עמה. וואס איז דער הסבר? דער הסבר וועט זיין זייער געשמאק, און ס'וועט זיין ווייטער לשיטתם. לויט רב, וויבאלד אז עיקר ענינו איז צו מדגיש זיין און באווארענען דעם פרט פון בין אדם למקום, דארף אויסקומען אז דאס מיינט מלאכתו ממש, איך קען אויסטייטשן אז ס'איז גיין זינדיגן, איך קען אויסטייטשן אז ס'איז גיין מאכן מלאכתו ממש. זאגט רב, איך מוז טייטשן אז ס'איז מלאכתו ממש. פארוואס? און נישט לעשות צרכיו עמה. ווייל איך רעד דאך אלץ וועגן בין אדם למקום, ער רעדט דאך וועגן איסור והיתר קאכט זיך רב. און דאס איז געווען וואס הלכתא כרב. ווי ס'איז משמע פון הוספת הכתוב, ואין איש מאנשי הבית וגומר, ווארום דאמאלט וואלט עס געמיינט אן איסור כלפי שמיא. ווי ס'שטייט אויכעט פארדעם ווי ער האט געזאגט ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים איז משמע פון דעם פסוק וואס ואין איש מאנשי הבית און דעמאלט אויב איך זאג אז ער וואלט עס געגאנגען טון איז דאך עס א איסור כלפי שמיא דערפאר מוז ער טייטשן אז אפילו ס'איז געווען אין איש מאנשי הבית אבער ס'שטייט ויעש מלאכתו טייטש איך עס אויס אז ס'איז צו טון מלאכתו ממש און נישט חס ושלום אז ס'איז געווען לעשות עמה דאס איז לויט רב לויט שמואל אבער, שמואל קען דאך אויס טייטשן, ווי געזאגט פריער, אז שמואל איז זיין זיין מעלה, און זיין עיקר וואס ער פארנעמט זיך איז אין דיני ממונות, לויט שמואל אבער, וואס זיין ענין איז בעיקר צו מדגיש זיין דעם צד ממונא, בין אדם לחבירו, ברענגט דער רבי ארויס א געוואלדיגן געשמאקע ראיה, אז מען מוז זאגן לויט שמואל'ן אז ס'איז געווען לעשות צרכיו עמה. וואו זעט מען עס? ס'שטייט אז יענעם טאג וואס ס'שטייט ויבוא לעשות צרכיו עמה, דווקא ווען? אין איש מאנשי הבית שם בבית. ס'שטייט ויבא לעשות צרכיו עמה, ווען איז דאס? ווען ס'איז געווען גלייך נאכדעם שטייט אין איש מאנשי הבית שם, ווארום דעמאלט האט דאס נישט אנגערירט בין אדם, וואלט דאס נישט אנגערירט בין אדם לחבירו. זיין שעבוד צו פוטיפר איז ויפקדהו על ביתו. פשוט געוואלדיג געשמאק ווי דער רבי טייטשט דאס אויס. לויט שמואל'ן זאגט ער איך מוז זאגן אז ס'איז געווען אז ער געגאנגען דארטן לעשות צרכיו עמה, ער געגאנגען, ער געגאנגען צו אשת פוטיפר. פארוואס? ווייל שמואל קוקט דאך אלעמאל אויף דיני ממונות, מען קען קוקן אויף דעם צו מצד אייבישטער, בין אדם למקום צו מצד בין אדם לחבירו, רב קוקט אויף דעם מצד בין אדם למקום, שמואל קוקט אויף דעם מצד בין אדם לחבירו, די תורה איז מדגיש דא אז אין איש מאנשי הבית שם בבית, ס'איז געווען די שטוב איז געווען ליידיג, אויב די שטוב וואלט נישט געווען ליידיג, וואלט יוסף נישט געקענט גיין, פארוואס? ווייל ער דארף דאך, ס'טוט אנרירן בין אדם לחבירו, ער האט דאך א תפקיד פון פוטיפר, אז ער דארף א גאנצע צייט זיין דארטן, צו ער דארף עס אליין טון, צו ער האט מענטשן וואס זיי העלפן אים, געבן זיי עסן, געבן זיי טרינקען, אפרייניגן, א גאנצע צייט טון פאר אים, איז אויב ס'וואלט געווען מענטשן דארטן, וואלט ער עס דאך נישט געקענט טון. ממילא מוז מען זאגן אז וואס איז געווען, אז ס'איז געווען דער ענין פון אין אדם בבית דערפאר דערפאר לערנט שמואל אז ס'איז געווען טאקע קיינער נישט געווען, האט ער נישט געהאט וואס צו טון, ס'איז געווען ליידיג א ליידיגע צייט, אלע זענען אוועק געגאנגען ווי רשי ברענגט זענען געגאנגען, ס'איז געווען עפעס א טאג פון דינען די עבודה זרה צו וואס, זענען זיי אלע אוועק געגאנגען, ממילא איז יעמאלט איז דאך האט ער נישט געדארפט ארבעטן, יעמאלט האט ער געקענט גיין, ווייל אויב ס'וואלט געווען מענטשן און ער וואלט געגאנגען וואלט ער יעמאלט געווען א בוגד און ער וואלט נישט געטון וואס ער דארף. איז שוין פארשטאנדיג אין דעם ענין אויכעט אז ס'איז לשיטתם, דערפאר ברענגט רשי אראפ די נעמען פון רב ושמואל. יעצט וועט מען זען אין אות ג דעם דריטן ענין אויכעט, אז דארטן איז אויכעט דער ענין פון לשיטתם, אז רב קוקט אויף אלץ איסור והיתר קוקט ער אויף בין אדם למקום, שמואל איז בדיני ממונות קוקט ער בין אדם לחברו. אות ג. אשל, שטייט ביי די אשל, שטייט רב ושמואל, חד אמר פרדס, להביא ממנו פירות לאורחים, דאס איז רב, להביא פירות לאורחים בסעודה, וחד אמר שמואל זאגט, פונדק לאכסניא ובו כל מיני מאכל וכו'. וואס זעט מען דא ארויס די מעלה, סיי בין אדם לחבירו סיי בין אדם למקום ביידע זאכן, און רב וועט פסק'נען בין אדם למקום און שמואל וועט פסק'נען בין אדם לחבירו, דער רבי מסביר, מצד בין אדם לחבירו, וואס דאס איז שמואל, איז פשוט אז פונדק לאכסניא ובו כל מיני מאכל איז א גרעסערע טובה ומעלה ווי א פרדס פון בלויז פירות, זייער פארשטאנדיג, וואס זאגט וואס זאגט וואס זאגט שמואל, שמואל זאגט אז ס'רעדט זיך נישט וועגן ויטע אשל, האט געמאכט א בוים, ס'רעדט זיך אז ער האט געמאכט א פונדק לאכסניא, פארוואס? ווייל ער האלט דאך אלץ איז בין אדם לחבירו, בין אדם לחבירו איז אסאך א געשמאקער און אסאך מער טובה פאר מענטשן אז מ'גיבט זיי נישט נאר פירות, נאר ס'דא א גאנצע בנין אכסניא, מען קען דארטן איינשטיין, מען קען שלאפן דארטן, און מען קען דארטן זיך אפרוען, און מען קען זיין דארטן. לאידך, איז אין דעם פירוש ויטע פרדס להביא ממנו פירות, מער מודגש בין אדם למקום. אויב איך זאג אז ס'איז געווען אז ער האט געמאכט א בוים, ווי דער פשוט'ער פשט איז והיית אשל האט געמאכט א בוים, און רב טייטשט עס אויס, פארוואס איז דאס? ווייל דארטן מען קען ארויסזעהן אין דעם אויכעט בין אדם למקום, קען איך זעהן אין דעם סיי בין אדם לחבירו סיי בין אדם למקום, איז שמואל האט געזעהן אלעמאל בין אדם לחבירו דערפאר זאגט ער אז ער האט געמאכט א אכסניא, רב זאגט אז ס'גייט בין אדם למקום דערפאר האט ער געמאכט א בוים, וואו זעהט מען ארויס ביי רב אז ס'האט א שייכות צו בין אדם למקום? זאגט ער וואס איז מער מודגש בין אדם למקום ווארום דא איז דאך צוגעקומען דער בין אדם למקום אויך פון אברהם אליין אז אברהם האט געמאכט איינגעזייט א בוים, און האט געברענגט פון דעם פירות פאר די אלע מענטשן און האט זיי געגעבן צו עסן, מיר האבן שוין געלערנט פריערט במכל שכן וואו מען זעט ויבא קין מפרי האדמה מנחה לשם, און דא נעמט ער און ער ברענגט און ער געבט און ער זייט איין א גאנצן דאס און ער מאכט א גאנצן טומל צו קענען האבן פירות צו ברענגען צו די מענטשן, ווערט אברהם אליין העכער ביי דעם אייבערשטן.

ווארום דאס גיט א הסברה אין דעם טעם און יתרון פון יעדן פון די פירושים, ממילא איז אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיק, איז דא דארט ווי מ'האט געלערנט דער סיכום איז אין איין ווארט, אז ס'רעדט זיך דא וועגן זעקס פלעצער וואס מ'האט געברענגט וואס איז דא אין די גמרא, רב ושמואל, האט דער רבי געברענגט אז ס'איז לשיטתם אז רב קוקט אויף דעם ווארט וואס ס'שטייט דארטן ויקום מלך חדש מיינט א מלך חדש, כ'גיב נאר די דוגמא פון דעם, און שמואל זאגט ניין וויבאלד אז ס'שטייט נישט וימת וימלוך מוז איך זאגן אז מלך חדש דער זעלבער שנתחדשו גזירותיו, אזוי אויכעט אין די אלע אנדערע פינף. מה שאין כן, דער רבי געבט דאן נאר דעם רשי, וואס רשי ברענגט אראפ נאר אין אפאר ערטער, ברענגט רשי אראפ נאר אין דריי ערטער ברענגט רשי אראפ דעם ענין פון רב ושמואל, און די אנדערע נישט, ווייל דארטן אין די ערטער זעט מען א נייעם לשיטתו, צו רב איז געווען דער ענין פון בין אדם ל, רב איז געווען דער ענין פון הלכתא כרב באיסורי, ווי רעדט מען וועגן בין אדם למקום, הלכתא כשמואל בדיני ממונות, רעדט מען וועגן בין אדם לחבירו, און אין די דריי ערטער וואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין, סיי פון ויקום מלך חדש, און סיי פון ויבא הביתה, ביי יוסף'ן, ויקום מלך חדש ביי אונז, ויבא הביתה ביי יוסף'ן, און ביי דעם אשל וואס רב ושמואל קריגן זיך אויכעט, איז אין די אלע דריי ערטער ברענגט ער יא רב ושמואל ווייל דארטן קען מען זען לשיטתם, ווי געזאגט פריערט, אות י ד, די הוראה פון דעם פירוש רש י בימינו אלה, וואס קען מען זיך אפלערנען בימינו אלה, זענען דא אזוינע וואס טענה'ן אז אחות לנו בבית המלך. איז געווען ביי די מעשה מיט אסתר און איז געווען וואס מ'האט גע'טענה'ט אז אחות לנו בבית המלך. א נייער פריינד אדער אן אלטער א נייער פריינד אדער אן אלטער פריינד, במילא אויב ער מאכט א גזירה חס ושלום דארף מען זיך אידן נישט שרעקן, פארוואס? ווייל מיר האבן א אחות בבית המלך, כאטש דאס איז היפך התורה דארפן איר דארפן מיר מקיים זיין. איי ס'איז איי מ'איז איי מ'איז עבדים לפרעה אויף בויען פיתום און רעמסס, אנשטאט צו זיין עבדי השם דורך לערנען תורה בהתמדה ובשקידה און מקיים זיין מצוות בהידור ובכל דרכיך דעהו, דער רבי זאגט אז וויבאלד אז אחות לנו בבית המלך איז איז במילא איז נישט קיין חילוק ווער דאס איז, אויב ער מאכט א גזירה דארפן אידן זיך נישט שרעקן, כאטש ס'איז היפך התורה, וואס דארף מען טון? מ'דארף עס יא מקיים זיין, איי ס'איז איי מ'איז דאך עבדים לפרעה, און מען בויט פיתום ורעמסס אנשטאט צו זיין עבדי השם, איז לעבט מען דאך אין מצרים ובמיטב הארץ דארף מען נאכגעבן, קען דאך א איד זאגן חס ושלום אז אחות לנו בבית המלך מען דארף נאכגעבן, דארף מען וויסן אז ס'איז נישט אזוי, אז ס'איז קיין נפקא מינה נישט צו ס'האנדלט זיך וועגן א מלך חדש אדער ס'איז אן אלטער מלך, צו ער רעדט אין אזא צו ער רעדט אין אזא סגנון אדער אן אנדערן, ער קען רעדן ווי א גוטער פריינד, ער קען רעדן ווי א שונא, אויב נאר ער איז א מלך פון מצרים, וואס דער נאמען פון מצרים קומט פון שמצירין לישראל, מען מאכט ענג און צרות אידישקייט, איז דאס א הבה נתחכמה לו פון יצר הרע און חסד לאומים, אפילו ס'קוקט אויס אז ס'איז חסד לאומים, אויב ס'איז קעגן תורה איז דאס חטאת. וואס דארף מען טון? עס דארף און עס מוז זיין די הנהגה פון די מילדות העבריות אין גלות מצרים, היפך גזירת פרעה. פרעה האט געזאגט כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, וואס דאס מיינט, וויפיל מאל גערעדט, דער רבי ברענגט עס ארויס ברוחניות העניינים, און א גאנצע אריכות אין די שיחה, ווען מ'וועט לערנען אין די צווייטע שיחה אין שמות טאקע אין ב', רעדט דער רבי וועגן דעם, אז וואס האט פרעה, פרעה האט דאך געקענט זאגן מ'זאל הרג'נען די קינדער,

זיי באלעבן און דערציען אין דעם גייסט און לעבנס וועג פון מצרים מצירין לישראל. ער האט נישט געזאגט אבער וכל הבת תחיון אין רוחניות הענין אין פנימיות, האט ער נישט געזאגט אינגלעך דארף מען דערטרינקען די נשמה מיט דעם גוף אין די עבודה זרה פון מצרים זאל זיך אויפהערן מיט מיט מיט חס ושלום מיט תורה און מצוות, ביי די מיידלעך האט ער דאך געזאגט תחיון, וואס מיינט תחיון? מען זאל זיי מאכן לעבעדיג, און א חלק פון די גזירה איז דאס, ווייל מען זאל זיי באלעבן און דערציען אין דעם גייסט פון מצרים. און די מיילדות העבריות האבן זיך אנטקעגן געשטעלט די גזירה און געטאן אלעס וואס איז נויטיג אז עס זאל אז עס זאלן געבארן ווערן אידישע קינדער און אז זיי זאלן קריגן דעם געהעריגן אידישן חינוך דאס וואס זיי האבן געזאגט ותחיין את הילדים אין א וועג ווי תורה וויל און ווי דער אייבישטער וויל און דאס וואס מען דארף טאן אין דרך הטבע זיך משתדל זיין און רעדן מיט גויים וכדומה לכאורה דארף מען דאך טאן בדרך הטבע דארף עס זיין לויטן דרך ווי משה רבינו האט גערעדט צו פרעה נאך א לימוד אין דעם ווי האט משה רבינו גערעדט צו פרעה טאקע אפגעגעבן כבוד וועלכער ס'קומט אים, שטייט אין אונזער פרשה אז ער האט גערעדט צו פרעה מיט כבוד, אבער ער איז אלעמאל געגאנגען מיט מטה האלוקים בידו, עס שטייט אויכעט אין אונזער פרשה, מיט אידישע געטליכן שטאלץ און תוקף, ער האט טאקע ער גיט אים אפ כבוד, אבער זאל וויסן איך קום מיט א שטעקן אויכעט, נישט אראפפאלן ביי זיך פאר דעם גוי, און א פשיטא, נישט וועלן באהאלטן די אידישקייט, נישט חס ושלום נישט זיך באהאלטן און נישט נישט זיין אראפגעפאלן און נישט זיך באהאלטן מיט די זאכן וואס ער טוט אלס א איד מיט די אידישקייט. דורכדעם וואס מען רעכנט זיך נישט מיט די גזירות המדינה וועלכע זענען נישט בהתאם צו אידישקייט און מען גיט זיך אפ אינגאנצן אויף חינוך הקודש פון אלע אידישע קינדער, שטעלט מען אויף צבאות השם, געזונטע אידן בגשמיות וברוחניות גם יחד, וואס דאס ברענגט די גאולה האמיתית והשלימה פון כלל ישראל על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש, און דער רבי לייגט צו כמו בגלות מצרים שבשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים, און ס'וועט זיין דאס ברענגט די גאולה האמיתית והשלימה פון כלל ישראל על ידי משיח צדקינו בקרוב ממש.